א גוטן ערב שבת קודש, פרשת בשלח, שבת שירה. כ'האב געוואלט קודם אנהייבן מיט א וויכטיגע זאך וואס איז געשען. הרב הצדיק ר' לייביש לייזער האט חתונה געמאכט אן אייניקל דא אין ניו יארק, איז ער געקומען, און אזוי פירט ער זיך אייביג אז דעם אנדערן טאג נאך די חתונה מאכט ער א גרויסע שבע ברכות פאר סאטמאר, און אזוי ווי מ'זאגט האלט מען אן די רילעישאנשיפ. געגאנגען ר' לייביש לייזער און ער האט גערופן דעם גערער רעבן ער איז דא אין אמעריקע האט ער אים גערופן צו די שמחה און געס וואט די גערער רבי איז געקומען און די סאקמערע קאקמערע חברה זענען געווארן אזוי אנגעמאכט איז יצחק שטערן האט געשריגן היינט אין די פרי אין בית מדרש אז ער גייט אים מאכן פאר א גלח האט דער עולם געזאגט יצחק הער אויף מיט דיינע שטותים דו ביסט א אפגעפרעגטער מענטש דיך האט נחום ראזענבערג געשטעלט אזוי פלאץ אז דו ביסט אפגעפרעגט אויף אייביג, דו קענסט היינט נישט מאכן קיינעם גארנישט, נישט דו מיט דיין אלע שקצים. בקיצור, ער איז געווארן צעווילדעוועט, נאכדעם האט ער געזאגט פאר אן אנדערן הויעך אין בית מדרש פאר פופציג מענטשן אזעלכע נחום ראזענבערגס מיט אזעלכע פערזאנען ווי ער האבן אונז אומגעברענגט די גאנצע שיטה. יא, איך האב עס טאקע אונטערגעברענגט, אבער נישט דעם רעבנ'ס שיטה, דאס וואס דו האסט געוואלט מאכן אן אייגענע שיטה, דעטס אלל, און וויר נאט אינטערעסטעד. פארשטייסט? און דעם רעבנ'ס שיטה זענען מיר אונז נאך. קלאר, ברוך השם. סאו, יצחק שטערן, פערזאנען? איך בין נישט קיין פערזאנען, איך וויל דיך שטעלן אויפן פלאץ. יצחק שטערן, דו ביסט א פערסאנא נאן גראטע, איך האב נישט קיין מורא פאר דיר, וואס קענסטו מיר טון? סאו בקיצור, דער גערער רבי איז געקומען צו די שמחה, שוין די בחירות איז שוין נישט קיין פראבלעם, נעמען געלט פון די מדינה איז נישט קיין פראבלעם, וואס איז שוין יא היינט א פראבלעם? דאס גייט עטס ענק אויסלערנען. מען שלעפט א גומי לאנג לאנג לאנג לאנג לאנג און נאכדעם פלאצט דאס האט עטס גארנישט. יעדער האט צוגעלייגט צום רעבן שיטה, מען האט באליידיגט מענטשן, מען האט געטון, מען האט געמאכט. ס'איז געענדיגט די זאכן. די רולינג דעיס זענען פאריבער ברוך השם. שוין. מיט דעם האב איך געוואלט אנהייבן דעם שיעור די וואך ווייל ס'איז מורא'דיג וויכטיג. כ'האב געוואלט זאגן ברעיקינג ניוז, ברעיקינג ניוז, שוין לאנג נישט געהאט אזא גוטן ברעיקינג ניוז, ס'איז דא איינער וואס ער הייסט סרול האגער פון ארץ ישראל, ער איז אזא חסר דעה, ווען מ'האט געזאגט מ'טיילט די ברעין האט ער גענומען א טרעין, ער האט געטראפן א לאוקעל און מ'האט אלעס פארטיילט, ממש א חסר דעה, ער האט אבער א גוט הארץ, אבער ווען איינער איז א רב אדער א רבי אדער א מנהיג און ער האט א גוט הארץ און ער ווייסט נישט ווי דער חמר שטייט איין איז עס א דיזעסטער, איז ער האט דארטן א גאבן חיים מאיר כץ, וואס ער העלפט צו יעצט סרול האגער ווייל ער איז ארויס פון שפיטאל ער איז געווען חרוב קראנק העלפט ער אים צו אין דעם מישן וואס איך גיי יעצט זאגן ס'איז דא איינער וואס ער איז פון אלעד זעהט אויס דער נאמען אילת וויבאלד עס איז א טמא פלאץ כאטשיג ס'איז נישט דער זעלבער אילת איז אויך גורם אז מען זאל ווערן צוהיצט און צו טאטשן ווי מען טאר נישט איז דא דארט איינער הייסט יהודה מאיר פאלאק אונז האבן דאך אויך א פאלאק. ש דער פאלאק איז נאכגעלאפן דארט אין לעבן מאנסי אין נייעק איז ער נאכגעלאפן נאך א פאליס לעדי כאכא עניוועי איז דער פאלאק האט געטון א מוראדיגע זאך ער טאטש קינדער א לאנגע צייט און מען פלעגט אלס זאגן גייט צו די פאליס גייט צו די פאליס און יעדער האט דאך מורא מען וויל נישט גיי נישט ווייסטו וואס איך האב דיך אין דער ערד גיי נישט צו די פאליס עניוועי איז ער געפארן יעצט א איד מיט זיין זון אויפן באס און דער חזר איז דארטן געווען אויפן באס איז ער צוגעגאנגען צום דרייווער. און האט אים געזאגט זאלסט וויסן דו האסט א פעדאפייל אויפן באס, זאלסט נישט עפענען די טיר, אדער ווארטסטו דא ביז ס'קומט פאליס אדער פאר אריין אין פאליס סטעישאן. זעהט אויס אים איז געווען גרינגער אריין צו פארן אין פאליס סטעישאן, און ער איז אריין געפארן אין פאליס סטעישאן, די פאליס זענען ארויס געקומען, מען האט אים אויפגעפיקט און מען האט אים איינגעזעצט, פשוט און גראד, ווייל דער עולם פרעסט איין טשארדזשעס, ס'האט געדויערט יארן ביז כ'האב ענק אויסגעלערנט, אבער מען האט זיך אויסגעלערנט. עניוועי, איז וואס איז געשעהן איז, אז סרול האגער, דער פון בני ברק, ארבעט יעצט, קעסל און כלים מען זאל אים ארויסלאזן. יעצט איך וואלט זיך געוואלט אראפזעצן מיט דעם סרול האגער און פרעגן וואס איז די מצוה דעם מענטש ארויסצולאזן? די חברה מיינען טאקע א יעדער חזיר מוז זיין אין די גאס? פארשטיי דאס נישט, וואס ארבעטסטו אזוי? בהמה וואס דו ביסט, ער גייט דאך דיינע קינדער מיט דיינע אייניקלעך אויכעט טאטשן טאמער ס'וועט אים אונטערקומען, סא דאס וויל איך אז דער עולם זאל זיך אויסלערנען, א חזיר טאר אין די סטריט נישט זיין, און ווער ס'האט רחמנות איז אזוי ווי ס'שטייט. דארט אין די מדרש ווערט געברענגט מי שמרחם על אכזרים די סוף יעט ער זיין אן אכזר על הרחמנים ברוך השם אבי מ'האלט דא מ'קאלט מיך אפ פון די גאנצע שטאט נו איך ווייס נישט וויפיל טעלעפאן כ'האב שוין נישט קיין כח צו ענטפערן אזויפיל טעלעפאנס עטס קענטס הערן אויף מיין קול איך בין שוין אינגאנצן פארקילט און הייזעריג מ'זאגט ר' נחום איר פארט בעסער ווי גוט נישט גוט איר פארט בעסער ווי גוט עניוועי סאו דער חזר וועם מ'האט איינגעזעצט מען האט מיר איבערגעגעבן הייסט יודא מאיר פאלאק פון אלעד, און ישראל האגער די וויזשניצער רבי מיט חיים מאיר כץ ארבעט מעשה בהמה ביי די פאליס מען זאל אים ארויסלאזן, זענען מסכים צו געבן א ערבון, ערבון מיינט א משכון, דאס וואס דאס הייסט ביי אונז בעיל, אז מען זאל אים ארויסלאזן, כ'מיין וואס וועט זיין ער וועט זיצן אפאר טעג, יעצט כ'האב דיר געוואלט פרעגן מיין קאזין חיים משה פעלדמאן, איך האב דיר אלץ געזאגט, כ'האב דיר געשריבן א בריוו, וואס נעמסטו דיך אן מענדעלע זאל זיין רבי צו ישראל? ר' מוישעלע האט נישט איבערגעלאזט קיין איין נערמאלן קאנדידאט, פארגעס! אפגעשטארבן! ביסט געגאנגען האסט אויסגעגעבן גרויס געלט און דו האסט געמאכט זיכער אז אונז האמיר א וויזשניצער רבי, א בהמה פון די שטאל, און דער אנדער איז סתם א רשע. סאו חיים משה פעלדמאן כ'האב דיר געשריבן דעמאלטס א בריוו האסטו מיר צוריק געשריבן דו דאנקסט מיר זייער, נו דו האסט געמאכט חוזק פון מיר, איך האב געקוקט אז דו ביסט א משוגענער, א מענטש וואס האט אזויפיל געלט און קען טון פאר חינוך און קען טון פאר אידישקייט לייגט זיך אריין אין משוגענע דרכים. עניוועי. ח' משה העוו א גוד לענדינג. פארשטייסט? עניוועי. יעצט פאר איך האב עס נאך ארויפגעשטעלט די פרשה פון דעם פאלאק האט מען מיך שוין אריינגעקאלט און געזאגט ס'איז נישט אמת ס'איז דא א סכסוך פון געלט און במילא האט מען אים איינגעזעצט מען מאכט אויף אים א בלבול און ס'וועט ארויסקומען און במילא וויל איך ענק זאגן איך האב עס אויך נאר באקומען פון איינעם וואס ער טוט אין די עניינים שטארק עוסק דערין און איך ווייס נישט ווער ס'זאגט דעם אמת, נעם איך זיבן טויזנט פֿיר הונדערט און דרײַ און פֿערציק און א האלב דיסקלעימערס, נאר טאמער ס'וועט ארויסקומען אז ער איז יא א חזיר, וועט עטס וויסן אז דער עולם וועקט זיך אויף, דער עולם איז שוין סיק און טייערד פון די אלע גארבידזש וואס איז פארגעגאנגען ביז יעצט. יעצט איז געשען נעבעך אן אומגליק אין פלארידע, וואס מ'האט געלאזט א פרידזשידער, די law איז אז ווען מ'ווארפט ארויס א פרידזשידער מוז מען אראפנעמען די טיר, ווייל מען קען זיך דערשטיקן דערין, דריי קינדער האבן זיך אריין געזעצט דערין, און די באבע איז אריין געגאנגען, און די מאמע אריין געגאנגען איין מינוט אין הויז נאר, נאכדעם איז זי געגאנגען זוכן די קינדער, זי האט זיי נישט געטראפן, נאכדעם האט מען זיי געטראפן טויט אין פרידזשידער, סא אז עטס ווארפטס ארויס א פרידזשידער, טוטס עס אזוי ווי די לאו זאגט, שרויפטס אראפ די טיר.
יעצט לאמיר צוגיין צום שיעור, דאס איז נאר געווען פארן שיעור.
כ'האב געוואלט זאגן איך גיי דא אין די גאס שומרים על הילדים מיטב מוסדות החינוך בירושלים מפקחים על ידי הבית דין עיני ישראל המיוחד לענייני טעכנעלאגיע שעל ידי מרנן ורבנן גדולי ישראל שליטא שמות תלמודי תורה שבפיקוח מפורסם בימים אלה עקבו אחר מודעות הבית דין עיני ישראל איז דא די יעצט ארויסגעקומען אלע מוסדות וואס זענען אונטער זיי דא דאזוי.

קברות התאווה, איך האב יעצט אויך באקומען נאך א טעלעפאן קאל, עס איז דא איינער וואס ער הייסט אברהם זאלדאן, ער האט געהאט דא פאר קראנקע א גאנצע זאך, און ער איז קעכער היינט אין ביי רב שייעלע קרעסטירער, עס איז יעצט געווען דארטן אפאר בחורים און זיי האבן אים דערקענט און זענען זייער גערעגט געווארן, זיי האבן מיך אפגעקאלט, זאג איך אים איך קען גארנישט טון, א מענטש האט איבערגעגעבן רב שייעלע'ס הויז און ער וויל דערפון מאכן א בתי זונות, נו וואס קענסטו טון, ס'איז אנבעליוועבל, איך זאג נאכאמאל דעם עולם.

גראבן פארשטיי נישט, זייער אלע הייזער זענען געבויט אויף דעם בית החיים, פושקינא זעקס און פֿערציק און די אנדערע, איך ווייס באמת נישט וואס זיי ווילן, זענען אזוי צודרייט עס לוינט זיך גארנישט זאגן, כ'האב ענק שוין געזאגט איך וועל עס איבערזאגן ס'איז דא איינער לייבי פיש, ער איז א גרוש און ער איז דארט געזעסן יארן לאנג אין אומאן, איז דער לייבי פיש האט מיר געוויזן בשעת איך האב געבויעט די מקווה האט ער מיר געוויזן אז דארט ווי מ'בויעט די שול איז דא ביינער. דארפמאן ער געקומען האט ער געזאגט צו דעם רעבענס א זאך, סא איך בין אזוי צומישט לעצטענס איך ווייס באמת נישט וואס טוט זיך, מעג מען גראבן טויטע צו נישט? שטערנבוך האט געזאגט אז טאמער מענטשן דארפן דארט וואוינען איז זענען די מענטשן די לעבעדיגע פאר די טויטע, אזוי האט ער געפסקנט, מיט דעם האט ער געזאגט גאלאווענציץ אז מען מעג געהעריג גראבן, און אויב אזוי פארוואס טאר מען אין אומאן נישט גראבן? און נאך א זאך, אונז האבן מיר זיך דאך יארן געשלאגן מיט דעם שייגעץ דוד שמידל וואס האט גע'גנב'עט דאס געלט און ער איז געווען א שותף מיט משרד העתיקות, האבן מיר זיך דאך אונז געשלאגן פארעקט, סא אויב מען מעג גראבן וואס האבן מיר זיך געגאנגען שלאגן? אונז זעמער אזוי צומישט? איך זאג ענק דעם אמת, איטס אנבעליוועבל, נישט צום גלייבן. איך געדענק ר' אליקים שלעזינגער זיין ווייב איז יעצט געשטארבן, איך בין געווען אמאל אין עסטרייך אין ווין, נישט אין ווין, איך געדענק נישט ווי ס'איז געווען, ס'איז געווען אין טשעכן, האב איך געזעהן ס'איז דא א גרויסע טרעפיק, גיי איך ארויס זעה איך ר' אליקים שלעזינגער איז דארטן מיט אברהם ווייס טי וויי דזשעי ער, פרעג איך וואס גייט דא פאר, האט מען מיר געוויזן ס'איז דא לאסט מאשינען וואס זיי טראגן, עפעס אן אינשורענס קאמפעני האט אפגעקויפט עפעס א בית החיים א אידישן, און גראבט מען אלעס אויף, טראגט מען אלעס אוועק אין אן אנדערן אידישן בית החיים, סא דאס מעג מען יא? פארוואס? ווייל אליקים שלעזינגער האט געמאכט מיליאנען אויף דעם? הערשל קעסטנבוים האט אים פארשאפט א דזשאב אז ער זאל זיין דער אויפקוקער פון די בתי חיים אין יוראפ ביי די גאווערמענט, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? ס'איז דאך א דזשאוק, דאס איז וואס דאס יונגעלע שרייט נעבעך, יעדעס יונגעלע וואס פארט אראפ פון וועג זאגט וויאזוי זאל איך גלייבן אז דער רבי זאגט אמת, אז בשעת ער האט מיר געזאגט שמע ישראל השם אלקינו השם אחד. און נאכדעם איז געגאנגען דער זעלבער רבי און ער האט געזאגט כי השחית כל בשר דרכו מען טאר זיך נישט אנכאפן דארט ווי מען טאר נישט, ווען ס'איז געקומען פיר אזייגער נאכמיטאג ווינטער און ס'איז געווען טונקל אינדרויסן האט ער געזאגט דעם יונגעל אנטשולדיג מיט דיר דארף איך היינט רעדן ווייל דו פירסט זיך נישט אויף גוט, דאס יונגעל איז געפאלן אויף אים אימת מוות און דערווייל האט אים דער רבי ארויס געשלעפט דעם פיפיק און ער האט אים אנגעהויבן אויסצולעקן און אויסצורייבן, שוין, קוים דאס קינד האט זיך בארואיגט אבער ס'האט אים זייער וויי געטון ווייל קיין שום קינד וויל נישט מען זאל אים טאטשן, שרייט דאס יונגעל היינט. דער רבי האט נישט געגלייבט אין והייתם קדושים לאלקיכם וואס ער האט געזאגט אין קרישמע, און אין שמע ישראל השם אלקינו השם אחד, ווי אזוי זאל איך אים גלייבן, און דאס איז וואס אונז האמיר געטון אלע יארן, מען האט באהאלטן דעם אמת, און מען האט געטון זאכן וואס מען האט נישט געטארט. סאו יעצט איז דא א נייע קראנקהייט, מען פארט צו ר' שייע'לע קערעסטירער, און צו אנדערע קברי צדיקים.

אבער איך ווייס וואס ס'געשעהט די ענדע, זיי קומען אהיים ס'זענען זונות ונערבות. יעצט ס'איז דא. הרב רבי יעקב לאנדא האט ארויסגעגעבן זייער זייער א שיינעם בריוו, און איך האב עס איבעראל ארום געשיקט, ווייל ס'איז מורא'דיג וויכטיג, ווייל ווען איך האב געזאגט מ'טאר נישט גיין אין קיין מקווה האט דאך יעדער געזאגט אז איך בין משוגע, נישט די רבנים, נאר נחום ראזנבערג.

א וואוילער בחור, האט ער אים געזאגט, גייסט מיר ברענגען אריין קאווע יעדן אינדערפרי, גיי אין לאנטשרום וועסט מיר ברענגען קאווע. שוין. ס'איז דורכגעגאנגען צוויי חדשים, קאלט דער רבי אפ זיין טאטן, דעם יונגל'ס טאטן, און זאגט אים, זאלסט וויסן, דיין זון איז אזא מין אנדער קינד, ס'איז נישט צום גלייבן ווי אפאר ביסל מעדיקעישן האט אים אזוי געשטעלט אויף די פיס. שוין. דער טאטע קומט אהיים, דער טאטע פארציילט עס אים. זאגט ער, טאטי, ער האט מיך אויך געמאכט איך זאל זיין דער גבאי אים צו ברענגען יעדן טאג די קאווע. און אין די קאווע לייג איך אריין מיין ריטעלין וואס איך באקום לייג איך דארט אריין, און ממילא איז די רבי געווארן נארמאל נישט איך, ער איז געווארן נארמאל, די זעלבע דא אויכעט, וואס אונז דארף מען פארשטיין איז אז מען האט געטון מיט די קינדער כל דבר אסור, און די קינדער זענען געווען צודרייט, און אונז דארף מען דאס צוריק דרייען צוביסלעך זייער שטאט, און מען זאל מאכן מענטשן פון די קינדער, יעצט. איז געגאנגען איינער און ער האט אנגעדרייט ר' יעקב לאנדא אז ס'איז דא דער מאכניווקער רבי, דאס קענסט הערן איין זאך. דער הייליגער קאמינקער רב האט געזאגט. אז מקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, ווייל ס'שטינקט, נאך אלעם שטינקט עס, עס פול מיט חטאים, איז דא אזאלכע זאכן וואס די בעלי תשובות דערציילן און זיי טרייען צוצושטעלן אז די קינדער זאלן זיך פילן באקוועם מיט אידישקייט, איז למעשה דער מאכניווקער רבי איז אויכעט א בעל תשובה, ווייסט צו זיין עלטערן איז געגאנגען אין די מקווה אפילו, בעל תשובה, און ס'שטינקט פון אים אזוי אז ס'לאזט זיך נישט זאגן וואס ס'שטינקט פון דעם איד, מ'בעט אים ער זאל צושפארן די מקווה איבערן טאג, זאגט ער ניין אין בעלז איז אויך געווען א מקווה אפן א גאנצע צייט, דאס הייסט ס'איז געווען א שטינקעדיגע מקווה ס'געווען פול מיט פעט און פוי, און ס'געווען מסתם קאלט אויך. גלייכסט צו די פיינע ווארעמע מקווה'ס? ביסט נאריש? איז בקיצור בעט מען אים ער זאל עס צושפארן וויל ער נישט. הרב לאנדא אליינס האט געשריבן א בריוו אז ער הייסט אלע מקווה'ס זאלן זיין צוגעשפארט נאך עלף אזייגער און בשעת זיי זענען אפן מוז זיין השגחה די גאנצע צייט. און דערווייל פאלגט ער נישט אבער ער וועט האבן זיין ענדע ווייל ער קען נישט אנהייבן מיטן שטאטס רב. בעלז, שמעלז, וואס איז געווען דארט נישט אינטערעסאנט, דער אייבישטער וויל ווען אז בעלז זאל בלייבן וואלט ער נישט אומגעברענגט גאנץ בעלז, זעט אויס ער האט געהאלטן ס'איז שוין נאך זייער צייט, שוין פעסט טשילדרענס בעד טיים, יעצט דא ווי איך בין, איך האב געמאכט א מקוה, איך האב אים געוויזן די אלע צעטלעך, און זענען מסכים צו ארויפלייגן די זעלבע תקנות, נאר איין זאך, ביז זעכצן יאר האט א בחור נישט וואס צו גיין אין קיין מקוה, איך האלט ער דארף קיינמאל נישט גיין, אבער ווייסטו וואס, איך האב זיך געזאגט, איך בין שוין מסכים צו דעם אויך, אבער. נאר מיטן טאטן אויך. איי מען טאר נישט גיין מיט א טאטן? ס'א גמרא, מסכת פסחים דף נ"א, ווייל מען טאר זיך נישט באדן מיט א טאטן. נו, איך וועל דיר זאגן, דארטן ווערט אפגעטון א ארגערע זאך אין די מקווה, אזוי וואטשט אים כאטש דער טאטע, טוט ער א קליינעם איסור, ער זאל נישט נכשל ווערן מיט א. און דאס איז זייער זייער וויכטיג. אין חדרי חרדים ווערט געברענגט אז וועגן דעם איז ער ארויסגעגאנגען מיט אזאלכע שווערע תקנות דער רב לאנדא, וועגן דעם ווייל ס'געשעט שוין אסאך באטרעפענישן לא עלינו אין די מקווה, מקווה'ס, דאס פארקערטע פון קדושה מיט טהרה, און אזוי ווי עס געשעהט כסדר נאך א מקווה פראבלעם און נאך א מקווה פראבלעם האט מען ארויסגעגעבן די צעטלעך, אין אדער ווארדס, ס'איז נישט געשריבן געווארן ווייל די רב האט נישט געהאט וואס צו טוהן מיטן גוטן טאג, ס'איז געשריבן געווארן ווייל ליידער ליידער ליידער געשעהן יעדן טאג גרויסע פראבלעמען, און ממילא גייט מען אבאכט געבן, ס'איז דא השגחה איבעראל. כ'האב ארויפגעלייגט אויף די אלע וואס זענען אויף מיין וואטסעפפ האב איך ארויפגעלייגט ווי איינער וואס האט אפגעקאלט, ס'דא טויזענט השגחות אין די וועלט, און ער האלט אין איין קאלן רבנים און פרעגט זיי, אזוי ווי ס'דא א האספיטעל, עס איז באוויסט א קאלאמביע פרעסביטעריען איז די בעסטע האספיטעל אין ניו יארק, נאכדעם איז דא כ'ווייס מיימאנעדיס, איז כ'ווייס וועלעכע נאמבער איבער די דרייסיגער ערגעץ, אזוי איז דא אין הכשרים אויך, ס'דא מענטשען וואס זיי גייען עס נאך און זיי קאלן אפ די רבנים המכשירים, און זיי זענען מודה אז די טשייניז הכשר דאס איז די ארגסטע הכשר, די זאך ווערט אהערגעברענגט פון טשיינע, און דאס איז די ארגסטע הכשר וואס די חברה זענען אזאלכע כיטרע יונגען, די רבנים קענען נישט די שפראך, און מען פארקויפט זיי וואס מען וויל, מען פארקויפט זיי וואס מען וויל, כ'ווייס כ'האב געהאט דא מיט די מקווה, איך האב געקויפט אנדערטהאלבן הארס פאוער ס'זאל ארויס שלעפן די וואסער, למעשה האבן זיי עס נישט גוט אינסטאלט, זיי האבן עס נישט געמאכט גענוג טייט. ממילא איז אריין געקומען לופט, אז ס'ציהט לופט ציהט עס נישט קיין וואסער. קיצור, זיי געגאנגען און געברענגט עפעס א הויפט טשיף מעקעניק און יענער האט געזאגט מען קען נישט מאכן אויף אן א טשעק וואלוו, און זיי האבן מקיים געווען פסק הלכה למעשה, זיי האבן געברענגט א טשעק וואלוו אויף יעדע מקווה א טשעק וואלוו, א טשעק וואלוו מיינט אז ס'איז דא אזא זאך ס'עפענט זיך אויף ווען ס'ציהט ארויס און נאכדעם פאלט עס אראפ און ממילא האלט עס די וואסער אין די פייפ קומט עס נישט צוריק אין מקווה. דאס האט אבער א פראבלעם אז ווען די גייסט אנפילן נאכאמאל די מקווה כאפסטו נישט אז אזוי ווי די האסט א לעכעריגע פייפ און דארט איז דא ג' לוגין בתחילה קומט עס אריין און די ווייסט אפילו נישט ווי סאיז דא א טשעק וואלוו איז א פסלע מקווה סנישט דא אויף דעם קענסטו דיך נישט דינגען און איך האב אים מסביר געווען ווייסט וואס דו האסט יעצט געטון האסט דיגרעיטעד דיין מקווה צו א קלעס די פרעגט ער פארוואס האב איך אים מסביר געווען זאגט ער אבער סארבעט דאך נישט אנדערש זאג איך אים העי אויף דעם בין איך דא איך וועל דיר זאגן אז סארבעט קיצור כ'בין געגאנגען, כ'האב געקויפט א גוטן רענטש, כ'האב אלעס איבערגעדרייט, גארנישט מער געטון ווי געטייטענט אלע סקרוס, און איבעראל וואו ס'איז נישט געווען די ווייסע טעפלאן האב איך עס ארומגעוויקלט, און ס'האט אנגעהויבן צו ארבעטן א מחיה אין יעדע זאך, טאמער דו ביסט נישט קיין מומחה, פארפירסטו דעם עולם. יעצט אין טשיינע קענסטו נישט זיין קיין מומחה ווייל דו קענסט אפילו נישט זייער שפראך, יא הייסט ניין, ניין הייסט אפשר, און זיי זענען שוין מודה, די רבנים המשגיחים זענען מודה אז ס'איז די ארגסטע הכשר אלע עסן וואס מ'ברענגט פון טשיינע. און אלעס ווערט היינט געמאכט אין טשיינע. ווען מ'האט געשאסן נעבעך דעם טייטלבוים האט מען ווייטער פארקויפט מאשרומס, כאטשיג ס'איז נישט געווען קיין הכשר חדשים, די מאשרום איז כשר, עס האט נישט מיט דעם צו טון. איך כאפ נישט וואס דא טוט זיך, ס'איז אזאלעכע רציחות, זיי זענען שוין מודה. די גרויסע פראפעשענעלס זענען שוין מודה ווייל זיי זעען אז זיי קענען זיך נישט שלאגן מער מיטן עולם, אונז האלט מיר אין איין זאגן ס'איז נישט דא קיין כשר שטיקל פלייש, קאלט זיי אפ, ס'איז טאקע נישט דא? זאגן זיי יא. איז טאקע נישט דא. כ'האב געזאגט אז די מקווה אין טאראנטא איז פסול, האט איינער געגעבן אן עצה פארן ראש הכולל דארטן אז ער זאל ארויסגעבן א בריוו אזוי ווי דער דזשיבאויער אויף נחום ראזענבערג אז ער איז א משוגענער וכבר אמרו הרבנים ער קען נישט קיין מקוואות, האט ער זיי געענטפערט זייער קלאר, ביז יעצט בין איך אויף א שוגג, טאמער געב איך ארויס אזא בריוו בין איך א מזיד, איך גיי עס נישט טון, ס'איז דאך דא ערנסטע מענטשן אין די גאס, ס'איז אנבעליוועבל, איז למעשה דארף מען וויסן. ס'קומט א שבת קודש פריים טיים דו האסט א פראבלעם מיט שיכור'ן, צו דו האסט א פראבלעם ביסט א סעקס פריק. ס'דא יעצט מ'האט איינגעזעצט דא א טאטן וואס האט גערעיפט צוויי אייגענע טעכטער און ער איז סיקסטי סעווען. דו ווייסט וואס דאס הייסט? איף יו העוו ע פראבלעם יו העוו טו גאו פאר העלפ. אויב מ'קען דיר נישט העלפן, סטעי אוט פראם סאסייעטי. דעטס אלל. דו פילסט דו דארפסט כאפן א זכר? גיי נישט אין קיין מקווה. אדער גיי נישט אין קיין שול ווי יונגע בחורים דאווענען. יו מעיק יורסעלף עראוזד און נאכדעם האסטו א פראבלעם. געשטאנען אמאל אין וואל סטריט. און דארטן איך האב געווארט אויף א בראוקער איז געווען דארט א שווארצער ער ס'האט פון אים געשטינקען ביז יעצט שמעק איך נאך ווי ער האט געשטינקען און יעדע פרוי וואס איז דארטן דורך געגאנגען יעדע מיידל האט ער געפיפן גיי איך צו אים צו זאג איך אים יו דאנט סי דעט דיז ווימען אר ווערי היי קלעס ווימען און זייער סעלערי מסתמא צוויי הונדערט טויזענט דאלער א יאר זיי ארבעטן פאר די גרעסטע בראוקערידזש האוזעס יו דאנט נאו וואט קיינד אוו מאני לעיס דער. א איד איז געווען דארטן א גוי, ער האט געארבעט דארטן אין די בראוקערידזש פירם, איך מיין ער איז אן אינוועסטער, האט ער געקענט איבערבויען יעצט די האספיטל, ער האט געגעבן צוויי הונדערט מיליאן, ער האט שוין געגעבן נאך צוויי הונדערט מיליאן, ער האט ען וויי יו איבערגעבויעט, אריינגעלייגט מיליאנען, געבויעט א בילדינג דארטן, שטאטס ראסק אינסטעטוט איז דא היינט א בילדינג, עניוועי, זאג איך פאר יענעם, דיז אר ווערי היי קלעס ווימען, זאגט ער מיר לוק עט יורסעלף, יו סטינק לייק

ענד איף יו דו דו איט ענד יו קערי איט אוט דען יו וויינד אפ אין דזשעיל. ס'דא א קירכע דא אין. אין בעדפארד סטייוועסען. וואס דער גלח. האט געוואוינט מיט זיין אייגענע טאכטער. דאס ווייב איז אים געשטארבן האט ער באקומען איידיעס אז ער האט טעכטער. בקיצור די גאנצע קאנגריגעישן שווארצע חברה. אין בעדפארד סטייוועסען. די גאנצע קאנגריגעישן איז ארויס קעגען אים און געזאגט דעס איז נאט א האולי פלעיס דעס איז א. כ'וויל נישט זאגן וואס זיי האבן געזאגט. פארט, ענד אנטיל הי דאזענט ריזיין און מען נעמט אריין א נארמאלן מענטש, נאבאדי קאמס פאר סערוויסעס. אבער איך האב אנגעהויבן צו וויינען, אויב דער גוי איז א שווארצער, אויף אים האט מען געזאגט ארור כנען, און אויף אים האט מען געזאגט ארור חם, און אויף אים האט מען געזאגט אז עבד לעבדים יהיה, אויב זיי האבן ארויס קלאר אז ער האט געטאטשט א מיידל הי העז טו ריזיין. און זיי ווילן אים איינזעצן, און זיי וועלן אים איינזעצן, און ווי זעמער דער עם קדוש, ווי זעמער אונז, די וואס די תורה רופט אונז אן אן עם חכם ונבון, פארוואס לאט זאלי כץ צו אז משה עפשטיין זאל זיך אומדרייען אין שול, און אלע אנדערע חזירים, פארוואס לאזט ער צו אז זיין זון, דער וואס האט בועל געווען אויף מיידלעך און שי געיוו בירט ביי עקסידענט, אוט אוו וועדלאק, זאל זיך דרייען, נאר דאס איז די רעבישע קינדער, זיי מעגן. נו פארוואס זאל אן אנדערער נישט טון? ס'איז ממש א שרעק, ס'איז מיר אזוי געפאלן אז ס'איז ממש א דזשאוק. אזוי, אונז האמיר געהאט א מלמד ער האט געהייסן ר' שייע ווייס, נישט דער ר' שייע וואס לערנט יעצט פאר אין סאטמאר, אן אנדערער, אן אלטער איד, ער איז שוין געשטארבן אוו אולד עידזש, און א באס דרייווער אויך, האט ער געמאכט א ספר, א פירוש אויף אור החיים הקדוש. יא, ער איז געווען זייער א פרומער, ער פלעגט נישט וועלן טראגן די הארץ פילן, ער האט געדארפט האבן אונטער די צונג אסאך מאל אז ער האט געהאט פעין האט ער געדארפט אריינלייגן די הארץ פילן, האט ער עס נישט געוואלט טראגן ווייל ער האט מורא געהאט אז וויליאמסבורג איז א רשות הרבים, איז נאך אין פאר עס איז געווען אן עירוב, בקיצור, יעדע וואך שבת איז ער געווען אין סאטמארע בית המדרש פלעגט זיין הצלה. קיצער זיי האבן אים געזאגט פארוואס נעמט איר נישט מיט די פילן אונטער די צונג אום שבת טראגן, זאגט ער וועיט א מינוט אונז זעמער אויך שומרי שבת און אונז דארפן פאר דיר נישט מחלל שבת זיין ווען דו קענסט סעיוון די אלע זאכן, זיי האבן אים געזאגט זאלסט וויסן שייע ווייס, איינמאל מ'וועט נאך רופן אז דו ביסט צוזאמגעפאלן לאמיר דיך פייגערן, ס'נאט גאנע העפען. נאר אונז זעמיר אויך טאטעס פון קינדער און אונז דארף מיר אויכעט האלטן שבת. האט ער זיך אויסגעלערנט ער האט געמוזט טראגן די נייטראגליצערין אונטער די צונג, ער האט עס געטראגן אין די טאש, א שינוי, אלעס איז פיין. איז די זעלבע דא אויכעט. הצלה טענה'ט אז זיי דארפן גיין צו זייער אסאך דראנקן חברה יעדן שבת. פארוואס זאל זיי דארפן מחלל שבת זיין? טרינק איז שוין פארטיג, קענסט דיך נישט איינהאלטן טרינק זונטאג. נישט וואס איך זאג אז ס'איז א גוטע זאך, עט ליעסט שלעפסט נישט אריין נאך צענדליגע מענטשן מיט חילול שבת, טאטעס וואס זענען פעמילי מענטשן, זיי האבן פאמיליעס מיט אלעם, און דאס איז וואס עטס מוזט אנהייבן צו פארשטיין, אמאל האט מען נישט געכאפט וואס האט פרעפרענסעס און פריאריטי, יעדער האט געטון און נאכדעם איז מען געפאלן אויף יענעם א קרבן, סאו רבותי, ווי העוו טו סטארט עגעין ווארקינג אן אווערסעלווס ע ע.

ער האט דאס זי האט מיך נישט געוואלט נאו, ס'איז נאטינג ראנג און ער האט צאמגערעדט אויף זיין ווייב כל דבר אסור ווי אגלי זי איז ער האט זי נישט געוואלט און ס'איז נישט פון קיין איידעלע משפחה מיט אלעם נאכדעם ווען ער איז געווארן סאובער האט זי אים געזאגט זיי נישט ברוגז יעצט וויל איך דיך נישט מ'האט מיט גרויס מיה האט מען צאמגעשטעלט צוריק דעם שידוך און ס'איז געבליבן אז ער טאר נישט טרינקען ווייל ער האט געטענה'ט ער האט עס נישט געמיינט האט זי געזאגט. וואס פאר א ניכטערן איז אויף די לינג איז א שיכור'ן אויף די צינג. ס'האט זיך אפגעטוהן אסאך יאהר מיט שלום בית קריזיס. וועגן דעם וויל איך נאכאמאל בעטן יעדן איינעם, הייבטס אן צו האבן רחמנות אויף אייך, אויף אייער משפחה, און הערטס אויף דאס געשאשקעכטס, ס'איז דא פעפסי קאלע, קאקא קאלע, שוועפס, ס'איז דא אלע מינע מיץ ענבים, גרעיפ דזשוס, און דאס זאלט עטס טרינקען וויפיל ס'גייט אריין, די אלקאהאל, אפילו ביר, דאונט טאטש איט, און עספעשעלי נישט. קיין ליקער, ווען מען מישט ליקער, ווען מען מישט ליקער מיט וויין איז זייער דעינדזשערעס, קומסטו אהיים ביסט אנגעשיכורט מיט לחיים פון שול, פון וויסקי, נאכדעם מאכסטו קידוש, ביסטו שוין אין דר'ערד. סאו איך בעט נאכאמאל דעם עולם זייער שטארק, מען דארף וואטשן אויף די זאכן. דא וויל איך ארויפשטעלן א רעקארדינג וואס איינער האט מיך אריינגעקאלט, ער געבט מיר עצות אז מען טאר נישט ארויפלייגן דעם איד, כ'האב שוין געהאט פאריגע וואך א גאנצע סיריס, ער קומט אריין א לעיט קאמער, ער גייט מיר מסביר זיין אז מ'טאר נישט ארויפלייגן און איך זאל עס שוין אראפנעמען אויכעט, אקעי כ'האב דיך געוואלט פאלגן, כ'בין מסכים, כ'וויל אים אראפנעמען, כ'וויל אים מער נישט ארויפלייגן. כ'האב אבער א פראבלעם, דו קומסט דאך אריין אן א טעלעפאן, סאו איך וויל דיך פרעגן א זאך, דו האלטסט טאקע אז איך בין אזא נאאיווע בהמה איך זאל נעמען אינפארמעישאן און איך זאל נעמען אינסטראקשאנס פון מענטשן וואס זיי שעמען זיך צו געבן זייער נאמען מיט זייער אדרעס מיט זייער טעלעפאן? אר יו אלל פאר ריעל? איך מיין, יעצט, איר האלט אז איר זענט א נארמאלער מענטש? קאלט מיך אפ, כ'הייס אזוי און אזוי, און איך האלט אזוי. הער איך, איך רעד מיט א מענטש, אזוי רעד איך דאך מיט א גראק רעד איך דאך. נאר דאס איז געווען דער אלטער סאקמערע, קאקמערע, אזיאטישער וועג. איך האלט זאלסט עס אראפנעמען, וויענער רב, הער וויענער רב. הער א מעשה, האט אונז ארויסגעווארפן מיט א גרויסן דאגי, די דאגי איז געווען אזוי גרויס ווי ער, די דאגי איז נאר געגאנגען אויף פיר פיס, אבער איז געווען אזוי גרויס ווי ער, מ'איז געקומען מיט א בולדאזער מ'האט אראפגעהאקט די שול פון קליימער, די שול וויל מען פארקויפן פאר יעדן איינעם קיינער וויל עס נישט טאטשן, איז געווען ביי ר' פנחס ניימאן ביי אנדערע, ווער וויל עס טאטשן, מען האט ארויסגעווארפן מענטשן מיט כח, טאהשער רבי, מען האט עס אים אנגעטראגן צו קויפן פאר די ניימאנס, נעמען זיי וואס ער גייט בעטלען טאהש. האט טאהשער רבי געפרעגט איין שאלה, ס'איז נאך דא איין אמעריקאנער מאן אדער א פרוי וואס זיי דאווענען דארט? זאגט מען יא, ס'איז דא גאנץ אסאך, ס'איז דא הערבי פרידמען, ס'איז דא אסאך, זאגט ער, כ'ריר עס נישט אן מיט א טען פוט פאול, כ'בוי נישט קיין שול אויף יענעמ'ס בלוט, די אידן וועלן נישט האבן וואו צו דאווענען, די פרוי וועט נישט האבן צו קען זיין זאגאר אן אלמנה וועט נישט האבן וואו צו גיין הערן הבדלה. עס האט ראביי שטיין געמאכט הבדלה מיט אלעם. סאו בקיצור דאס איז דער אלטער סאקמערע סיסטעם איך הייס זאלסט עס אראפ נעמען אזוי האט מיר וויענער רב געזאגט זאלסט דיך אפלאזן פון משה אלי' טייטלבוים פרעג איך ווער זענט איר זאגט ער איך בין דעת תורה זאג איך אים פאר הייער קעיר ווער ס'האט אייך געהייערט נישט פאר מיר איך קען אייך נישט כ'האב אייך בסך הכל געבויעט א מקווה אין סאמבאטעי סאו הער וואס דא גייט פאר ער קאלט מיך אפ און איך זאל עס שוין אראפ נעמען און נעכטן אראפ נעמען איך זאל עס נישט ארויף לייגן

און דאס וואס דו זאגסט דו פארענטפערסט אז איך האלט ס'איז נישט אויסגעהאלטן על פי תורה טאקע אויכעט ארויפצולייגן אזעלכע קליפס ס'האט נישט קיין שום שייכות מיט קיין קינדער און די תורה לאזט עס נישט טוהן ס'איז א מלבין פני חבירו ברבים און דאס וואס דו זאגסט אז דו קענסט נישט מיט די רבנים זאגסטו די רבנים זיי האבן נישט געהאלטן קיינמאל פון די תורה ממילא קענען זיי נישט קומען מיט קיין טענה אז על פי תורה דארפסטו עס אראפנעמען אבער דו דו האלסט דיך יא פון די תורה, דו האלסט אז דיינע זאכן זענען יא אויסגעהאלטן על פי תורה, איז פונקט פארקערט, דו דו האלסט דיך יא פון די תורה, אין די תורה שטייט אויך אז מען זאל נישט מלבין זיין חבירו פני חבירו ברבים, איך האלט אז פארקערט, אנשטאט ארויף לייגן די קליפ וואלסטו געדארפט זאגן עס איז דא אזא קליפ, און וויבאלד די תורה לאזט נישט פארשעמען קיין מענטשן, און איך וויל זיך אויפפירן וואס א ווארט ווי די תורה זאגט קען איך עס נישט ארויפלייגן און דאס וואלט געווען לכאורה אסאך א כ'מיין פון א גוטן סטרעטעדזשי כ'מיין קודם כל איז עס נישט אויסגעהאלטן על פי תורה נאכדעם פאר דיין מלחמה וואלט עס געווען בעסער אויכעט אזוי ווייזטו עט ליסט אז די תורה דערלאבט עס נישט און דו ביסט א איד וואס פירט זיך אויף על פי תורה אזוי וועט מען דיך אפשר גלייבן. אז דאס וואס דו טוסט צו פראטעקטן קינדער איז אויך ווייל דו מיינסט די תורה. און עס איז גארנישט, עס איז גארנישט געשען. דו קענסט נאך תשובה טון אויף דעם, דאס איז די פאוער פון תשובה. און דו קענסט תשובה טון און עס אראפנעמען. און איך געדענק נישט אז. כ'געדענק נישט אז כ'הער דיך שוין אויס גענוג לאנג, כ'געדענק נישט קיינמאל ווי דו זאלסט עדמיטן פאר עפעס א עוולה וואס דו טוסט און זאגן אז דו טון א מיסטעיק, כ'האב נאך קיינמאל נישט געהערט עדמיטן און זאגן איים סארי, און פליז לייג עס נישט ארויף אויף די האטליין ווייל כ'האלט ס'איז נישט אויסגעהאלטן על פי תורה עס ארויפצולייגן אויף די האטליין ווייל כ'וויל דיך נישט פארשעמען ברבים, כ'וויל עס נאר זאגן דיר אלס יחיד, דעטס אלל. שכוח. בקיצור, דו האסט מחליט געווען אז דו האלטסט על פי תורה טאר מען נישט, און ממילא זאל איך עס שוין אראפ נעמען אויך, און דו קומסט אריין אן א טעלעפאן. ביסט זייער זיס, יור ווערי קיוט. ווייל ווער ביסטו? ביסט א רב? ביסט א רעבע? דו טוסט אין עסקנות? ס'געווען א שוחט, שוין כ'האב אים ארויפגעלייגט, נישט יעצט, שוין א יאר צוריק, און. די בית דין אין לאנדאן האט אים צוגעקאלט און געזאגט שקויעך פארן ארויפלייגן ענד ווי פייערד הים, געווען א שוחט און איז געזעסן אזוי מיט שיקסעס, די זעלבע פיקטשער געווען, זיך געקישט מיט זיי, פוי, און נאכדעם איז געווען איינער וואס איך האב אים אויך ארויפגעלייגט און די קינדער האבן געזאגט יא איך גיי אן אנהייבן אפצוהיטן מיין טאטן איך זעה דעט הי איז אין סיריעס פראבלעמס, ס'איז דא אמאל א מענטש ווען ער איז יונגער קען ער זיך איינהאלטן און באהאלטן, ווען ער ווערט עלטער קומט ארויס די אמת'ער מענטש. סא דעטס איט. סא דו האלטסט אזוי, און ניטאמאל איך זאל דיר זאגן אז איך האלט פארקערט, און נאכדעם איך זאל עס דו האסט קיינמאל נישט געהערט, איך האב אפאלעדזשייזט און איך האב נישט אפאלעדזשייזט איז וואס? כ'מיין דו האסט אן אנדערע שיטה, ביי דיר האט מען זיך געמעגט טאטשן קינדער, מען האט געמעגט טון וואס מען האט געוואלט, איז במילא איך האב נישט מיט ענקער חינוך גארנישט, ענקער חינוך איז געווען אזוי קאראפטעד אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן, און נאכדעם איז דא נאך א זאך, דו זאגסט איבערבעטן יענעם, וועט מען זען אז איך מיין אלעס לשם שמים, ווייסטו וואס, איך זאג דיר. כ'מיין עס נישט לשם שמים, און כ'מיין עס נישט לשם שמים, ווען איינער געבט צדקה על מנת שיחיו בניי, שטייט הרי זה צדיק גמור, אדער צדקה גמורה, וואטעווער איט איז, פארוואס? ווייל ווען יענער גייט קויפן אויף שבת מיט דעם געלט, דער סטאר קיפער איז נישט אינטערעסירט צו וויסן פון ווי ער האט דאס געלט און וויאזוי ער האט דאס געלט, צו ס'איז א טעקס ריטורן געלט, צו ס'איז סתם גע'גנב'עט געלט, הי דאזענט קעיר, ס'איז א גרין דאלער, הי סעלס איט. סאו קומסטו יעצט אן, איך מיין עס לשם שמים, און לאמיר זאגן איך מיין עס נישט לשם שמים, לאמיר זאגן ס'האט געארבעט, נישט מיינענדיג לשם שמים, האסט עפעס א פראבלעם דערמיט? ס'איז צדקה גמירא. און אויסער דעם וויל איך דיר מסביר זיין, דו זאגסט אז איך מיין עס יא לשם שמים נישט לשם שמים, לאמיר דיר עפעס זאגן, איך לעב נישט פון דעם, איך בין ברוך השם וועלטי ענאף איך זאל קענען זיצן אין פלארידע ביים ביעטש, נישט וואס איך האב א תאווה צו דעם, איך עקל זיך דערפון, און איך דארף נישט האבן קיין האטליין, קיין כבוד האט עס נישט געברענגט ביז יעצט, יעצט זעהט דער עולם אז איך בין גערעכט, אבער עס האט געדוירט יארן וואס איך בין געווען אינעם חושך, איז פארוואס האב איך עס געטון? נישט פארן אייבערשטנ'ס וועגן? זיכער פאר דעם! כ'וועל דיר עפעס זאגן, איך בין געווען פון די חשוב'סטע מתפללים אין קליימער סטריט, פון די חשוב'סטע, און מ'האט זיך מיט מיר דורכגערעדט יעדע זאך, און איך וויל דיר עפעס זאגן, איך האב געזאגט איך גיי נישט צולאזן מ'זאל טאטשן קינדער, אפילו זיי מיך ארויסווארפן און זיי וועלן און זיי וועלן, זענען אנגעקומען אין ערגעץ, זענען אנגעקומען אין דר'ערד. יצחק שטערן, וואס איז געווען דער גאנצער אנדרייער מיט דעם עלפערט, עלפערט איז צוגעקומען מיט א שירעם, ער וויל מיך שטעכן, וואס מיינסטו כ'וועל מיך גיין שלאגן מיטן, ער איז דאך א חסר דעה, ער איז דאך א מען ווידאוט עני קאמאן סענס, אויסער דעם וואס ער האט זיין טאטע געווען אן או סי די סי בי סי עי איך ווייס נישט וואס דאס הייסט, ער קען דאווענען א גאנצן טאג שחרית און מנחה, ער האט געהאט א מענטש וואס האט אים ארויסגעהאלפן, ער האט געהייסן ר' אברהם. ר' אברהם גרומא, פארשטייסט איך זאל מיך רעכענען מיט יעדן משוגענער וואס דרייט זיך אין בית מדרש? פארשטייסט א מעשה? איך בין געווען פון די חשובסטע מתפללים, און איך האב געזאגט איין זאך, רבותי מען וועט קינדער נישט טאטשן, אווער מיי דעד באדי וועט מען טאטשן א קינד, האבן זיי אלע געלאכט פון מיר, ווער ביסטו, וואס ביסטו, ווי איז דיין שול, האב איך געזאגט איך בין גארנישט, איך וועל שרייען, און ווער ס'וועט מיך דערהערן האט מיך דערהערן, סאו האסטו יעצט א פראבלעם צו איך מיין דאס לשם שמים, נאר פארוואס האב איך עס געטון, נישט פאר לשם שמים? דו ווייסט אז ס'איז שוין דא כמעט צען יאר ווי כ'האב נישט ראש השנה יום כיפור און סוכות א שול ווי צו דאווענען, איך פאר אויף ארץ ישראל, דאס קאסט שווערע טויזענטערס, איך נעם מיט מיין ווייב אסאך מאל, כ'נעם מיט מיינע קינדער, מיינע אייניקלעך, דאס קאסט אין די טויזענטערס, כ'האב עס געטון נישט לשם שמים, נאר פארוואס האב איך עס געטון? סאו, איך דארף דיר איבערווייזן אז דאס מיינט לשם שמים, אקעי, מ'האט מיר געשאסן א בולעט אין קאפ, מ'האט מיר געשאסן בליטש אין די אויגן, דאס אלעס איז געווען נישט לשם שמים. כ'וועל דיר עפעס זאגן, זוך דיר אן אנדערע בהמה מיט וועם צו פארדרייען א קאפ, איך האב נישט קיין געדולד צו דעם, יו דאונט טאלק סענס. דא קומט ארויף א צווייטער משוגענער, א סאטמערע קאקמערע בהמה, טוישט זיך אביסל די וואויס, און ער וויל האבן די אדרעס פון די מקווה וואס כ'האב געבויעט אין בית וגן, ער ווייסט נישט פון אזא מקווה. לאמיר דיר ענטפערן אויף דעם אפאר זאכן, קודם כל כ'האב קיינמאל נישט געבויעט, כ'האב דיך אבער נישט גענומען קיין געלט פון דיר אויך נישט, ווען איך שנאר פינף יאר פאר די מקווה און אויף דעם הייבסטו אן כהאב עס נישט געבויעט האב איך דיך געגנבעט געלט כהאב געלייגט אין טאש כהאב נישט געשנארט אויף דעם געלט דער איד וואס האט עס געבויעט הייסט עופר לעווי ער האט פֿיר הונדערט אפארטמענטס אין תל אביב תל אביב איז היינט טייערער די רענט ווי פון מאנהעטן. ער האט פֿיר הונדערט אויסגעצאלט אפארטמענטס און האט יעצט געבויעט א האטעל פון איין און זיבעציק צימער יעצט אזוי ווי ער ענדיגט די מקווה אין די זעלבע צייט פארעלעל ענדיגט ער יעצט דארטן אין תל אביב א האטעל איין און זיבעציק צימער סאו דער איד האט ביי דיר נישט גענומען קיין געלט ער קען דיך נישט דו קענסט אים נישט ער האט געמאכט חתונה יעצט א טאכטער ווייסט וואס ער האט באצאלט פאר די חתונה א האלבן מיליאן דאלער. און ער האט נישט געשנארט אין סאקמער קאקמער כאטשיג זיי האלטן דאך אז די חזון איש וואלט געווען א גוי גמור וואלט נישט געלייגט קיין תפילין ווען נישט דער דברי יואל אויף די וועלט און ווען נישט דער דברי יואל אויף די וועלט וואס האט אויסגעלערנט צו געבן צדקה האבן זיי געהאלטן אז קיינער וואלט נישט געגעבן צדקה דערווייל איז דא רייכע אידישע ארגענעזעישאנס און מען געבט גרויס צדקה ס'איז דא יעצט איינער וואס ס'וויל נישט געבן צדקה פאר פאר בני עקיבא ישיבות ווייל דער רב וויל נישט עמטליך בעטן אפאלעדזשי וואס מען האט מאלעסטעד בחורים, האט ער אויפגעהערט צו געבן מיליאנס אוו דאלערס, דער איד האט נישט געקענט דעם סאטמאר רב, דער איד געבט צדקה ווייל אדער ווייל ער וויל געבן ווייל ער איז א איד אדער ווייל וועגן טעקס דידאקשענס, סאו בקיצור דער איד עופר לעווי האט ביי דיר נישט גענומען קיין געלט, ער האט נישט גענומען אין סאקמער קיין געלט אויך נישט, ער איז א מולטי מולטי מיליאנער, זיין ברודער האט פארטיילט פאר צוויי יאר האט ער פארטיילט ביי די כותל מערבי פאר א מיליאן דאלער תפילין פאר יתומים און פאר חיילים קינדער פון חיילים וואס איז נעבעך די טאטע געשאסן געווארן האט זיך געזארגט זיי זאלן האבן תפילין מיט א טלית כ'מיין די וואס זענען ספרדים ס'איז געווען עקסטערע ספרדישע אשכנזישע און ער איז א איד א מולטי מולטי מיליאנער ער וואוינט אין ניו דזשערזי כ'מיין ער וואוינט גאר אין טינעק ער הייסט לעווי פעמילי לאז זיך נאכפרעגן סאו בקיצור איך האב יא געבויט, איך האב נישט געבויט, איך האב ביי דיר גענומען געלט, ניין, ווייסטו וואס, איך בין דא געווען, איך האב נישט געבויט, איך האב ביי דיר נישט גענומען קיין געלט, סא ווער ביסטו זאלסט מיר זאגן, דו ווייסט נישט און דו ווילסט וויסן ווי איך האב געבויט, איך האב נישט געבויט, איך בין דיך דאך ביי דיר נישט שולדיג גארנישט, דאס איז געווען סאקמער קאקמער אלע יארן, יעדער איז משועבד צו זיי. א גרויסע רעבע א חשובע רעבע און ער האט געהאט א חסיד און די חסיד האט געהאט א פרוי זייער א שיינע פרוי א ביוטיפול פרוי כ'מיין פרום אנגעטון אזוי ירושלימדיג. איינמאל זאגט איר די רבי קום אהער לאמיר גיין אין בעט, זאגט זי רבי ביסט משוגע ביסט דאך א צדיק איך בין דאך כ'מיין א אידישע טאכטער האט ער געזאגט לאמיך דיר זאגן דיין מאן איז מיין חסיד א חסיד מיינט אז ער איז מיין זיין ווייב איז מיין די קינדער זענען מיין דיין הויז איז מיין אלעס איז מיין אזוי האט זיך די רבי איינגערעדט.

געווען דוד ראזענבערג דער משוגענער צודולטע בהמה, כ'האב אמאל געבויעט א מקווה אין ווארשע, די ערשטע מקווה פון די ערשטע מקווה'ס, כ'האב עס געבויעט אזוי חבד נוסח, איז ער אריין צום סיגעטער און ער האט געזאגט ער וועט טשעפעטשע רעפעטשעטשע, ער בויעט נישט אזוי ווי דער רבי זכרונו לברכה, חבד מקווה'ס איז געווען וואס האבן געהאלטן ס'איז נישט כשר, זאגט מיין סיגעטער הער מיך אויס, כ'האב נישט ווער ס'זאל עס אטענדן, כ'לאז נישט איבער קיין תלמידי חכמים, מוז איך בויען ס'זאל זיין אייביג אפען, זאגט ער איך פארשטיי דיך זייער גוט, נו האט ער גערופן דוד און ער האט אים געזאגט אזוי. זאגט ר' דוד, דו זאלסט זען ס'זאל זיין גוטע פרישע מצות און פעיראל פאר די קעמפ, און לאז דיך אפ פון די מקווה'ס. דעטס איט. ווי קומסטו? דוד ראזנבערג, א ראצער פון די גאס, ער איז א תלמיד חכם, איך זאג נישט. קומט יענעם איינטיילן א דעה, באט, אזוי בויט דער רבי זכרונו מיט לברכה, הער אויף, דער רבי האט נישט געוואוינט דארט אין די מקווה וואס איך האב געבויעט, האב איך עס געבויעט אין פוילן, דער רבי האט. נישט געוואוינט דארטן, ווי קומט עס? יעדעס מאל כ'מיין דער רבי דער רבי דער רבי, הערטס אויף מיט די מעשות, שוין איז דער מענטש איז ביזי, כ'האב נישט געבויעט, כ'האב יא געבויעט, ווער ביסטו, וואס ביסטו, איך האב ביי דיר גענומען געלט אויף צו בויען, וואס האסטו טענות, אז דאס איז סאקמער קאקמער, קענסט זאגן א דעה, אפילו זיי געבן נישט קיין געלט אויך נישט, און דער עולם רעוואלטירט היינט, כ'האב יעדן אויסגעלערנט, דאס וואס כ'האב א האטליין אזויפיל יארן דאס איז אויסצולערנען די בלאף וואס גייט פאר אין סאקמער קאקמער און אין אנדערע חסידישע מקומות אויכעט. דא איינער א בעלזער קאלט מיך אפ שעלט מיר אריין יעדעס מאל ווייל כ'האב געזאגט יענער האט משמש געווען דעם בעלזער רב ס'האט זיך אים צוגעדאכט כ'האב געזאגט תשמיש משוגענער יעצט קאלט ער שוין נישט מער פארוואס איז דא יעצט אזויפיל מיידלעך פון בעלזא זענען ארויסגעפאלן כ'מיין צוויי האבן חתונה געהאט אויף אנטווערפן האבן גראד געזאגט די מענער אונז זעמער לעסביענס האב איך זיי אנגעקאלט כ'האב זיי געזאגט ס'מסתם דא א טיטשער וואס האט זיי געפעצלט ווייל נאר אזוי ווערט מען א לעסביען. און איך האב די עקספיריענס פון מאנסי, וויזשניצע מאנסי, ס'איז געווען א גאנצע כיתה וואס זענען געווארן ארויס פונעם וועג, האב איך געהייסן מען זאל זיך אינטערעסירן האט מען געזען יא ס'איז טאקע געווען דארט א טיטשער, און ס'איז געווען פארהייראטע ווייבלעך וואס זיי פלעגן קומען און רעדן מיט די מיידלעך זאכן וואס מען האט נישט געטארט. הערט ר' נחום, איך וואלט געוואלט האבן די אדרעס פון א מקווה וואס איר האט געבויט אין בית וגן, קיינער ווייסט נישט פון די אזא מקווה ווי איר האט געבויט, איר זענט א משוגענער, א ליגנער. און קיינער נישט נייגעריג אויף אייער אויף די שיעורים און תורה וואס איר זאגט, איר זענט דאך א מנוול פון דער ערשטע קלאס, אויסגעריסן זאלסטו ווערן שור בני בית דו שייגעץ מנוול טמא. זאג, דו גרויסע בהמה דו, דאס האט געהארבעט מיט צען יאר צוריק ווען מען האט נאכנישט געוואוסט ווער ס'זאגט דעם אמת און וואס דא גייט פאר, היינט די מיני משוגענע קאלס האט גארנישט צוטון מער מיט ריאליטי. אויסער דעם וואס כ'האב דיר געזאגט אז כ'בין נישט מחיוב צו זאגן גארנישט, וועל איך דיר יא זאגן, איך האב נישט קיין פראבלעם, ס'איז עדווערטייזט דא אין גאנץ בית וגן איז דא אזא צייטונג קומט ארויס, ס'איז עדווערטייזט, ס'איז עדווערטייזט אין די גאנצע שטאט, ס'קומען רבנים נאכקוקן יעדע זאך ווייל זיי ווילן שיקן זייערע מענטשן, ווייל כ'האב זייער אסאך הידורים וואס כמעט קיין מקווה אין ארץ ישראל האט נישט, אויסער דעם וואס איך האב געבויעט די מקווה אין בית שמש ב', רמת ב', דאס האב איך געבויעט. רבי מאיר בראנדסדארפער איז געווען דער רב, אבער געבויעט האב איך עס, איך בין דארטן געשלאפן בייטאג און ביינאכט איז נאכנישט געווען ווי איינצושטיין, כ'בין געשלאפן אינמיטן די גאס, וואכן, און איך האב עס געבויעט. ס'איז געווען איינער עזריאל יוזשעף, פרעגטס אים וואס איך האב אים געהייסן האט ער געטון, און רבי מאיר איז געקומען, איך האב געברענגט דארטן דעם רב אשכנזי פון כפר חב"ד, איך האב געזאגט פאר רבי מאיר דא גייען קומען אלע מיני מענטשן, דארפסט צושטעלן א מקווה חבד אויכעט, און ער האט געפאלגט, און ס'איז לשם און לתפארת די מקווה. עניוועי, סאו זאגסטו איך האב נישט געבויעט קיין שום מקווה, קיינער ווייסט נישט דערפון, וועל איך דיר זאגן, כ'האב יא געבויעט, ס'איז דא בית מדרש ס'הייסט בית לייבי, אונטער דעם בית מדרש איז עס, ס'איז רחוב חכמי, חכמי, חכמי, און ס'איז בערך הונדערט פיס אוועק פון אן אלטן האטעל וואס איז שוין אלט אכט אפשר צוואנציג יאר, ס'הייסט. שלום, היינט האט עס איינער אפגעקויפט הייסט עס שלום רימונים, און ס'איז דא א מקווה פאר יעדן טאג אין די וואכן, און ס'איז דא פאר פרויען, און ממילא געב איך דיר די אדרעס, נישט סתם צו שרייען דאס, אזוי האט דאך סאטמאר פארלוירן די אידן, זיי האבן פארלוירן דאס גאנצע אידישקייט, ווייל אלע קינדער האבן צוגעקוקט, מען האט געשריגן, מען האט געמאכט קולות, נו, דא האט מען געזען אז דער רבי ציט אראפ די הויזן אויכעט, סאו וואטס די ביג דיעל? ער הייבט אן צו שרייען, ער האט נישט געוויסט ער ווייסט נישט פון קיין מקווה, ביסט אין ארץ ישראל? ביסט דאך אינגאנצן נישט אין ארץ ישראל וויאזוי קענסטו וויסן פון די מקווה? יעצט איז עס, די שול הייסט בית לוי, בית לוי, אונטן איז דא א ריזיגע מקווה, האסט נאך אזא שיינע מקווה נישט געזען, כ'האב אייביג געזאגט פאר דעם איד עופר, קיין עין הרע עס איז אזוי געלונגען. זאג איך, איך וועל דיר זאגן פארוואס. מיט דיין געלט און מיט מיין שכל קען מען בויען די שענסטע מקווה. לאמיר יעצט גיין ווייטער, ס'איז א צווייטער משוגענער. ס'איז א צווייטן סאטמארער בהמה, הערטס אים אויס.
משוגענער! משוגענער! משוגענער! משוגענער! דו מ'לאכט דאך פון דיר יעדער איינער, דו ביסט א וועלטס משוגענער! זי האָט שוין אויפגעהערט צו רעדן, און עס איז שווער קענסט דו גיין אויף צפון קאָרעע, דאָרט רעגנט נאָך נישט, דו ביסט משוגענער דו. האָסט געהערט דעם צעדרייטן, דאָס איז סאַקמער, קאַקמער, יאַקמער, באַק. יעצט וויל איך אַרויפשטעלן איינעם, וואָס ער האָט זייער אַ שטאַרקע טענה, איך וויל זאָלטס עס הערן. יאָ, גוט נאָכט נחום, איך האָב געהערט יעצט

יעצט וויל דיר מסביר זיין, קיינער האט נישט ארויס קלאר, ס'איז דא סברות לכאן און סברות לכאן, ס'איז דא קינדער וואס זענען געווארן גראד געדעמעדזשט דורך א נידל, כדי דער עולם זאל פארשטיין וואס דא גייט פאר האב איך געברענגט די אלע זאכן פון די דאקטוירים וואס זיי האלטן וואס די פראבלעם איז. און איך קען דיר נישט געבן קיין מעדיקל עדווייס, איך בין נישט קיין רופא, איך בין נישט קיין רבי, איך טאר דאס נישט טוהן ליגעלי, איך קען דיר נאר זאגן וואס מיין גאט פילינג איז, איז אזוי ווי איך האב געטוהן מיט מיינע קינדער און מיט מיינע אייניקלעך ברוך השם, ענד דעטס די רייט וועי טו דו איט, באט דו פרעגסט מיך פארוואס איך האלט אזוי, ווייל איך האלט אזוי. ווייל דאס איז די דרך העולם יעדער גייט דעם וועג איז במילא כ'האב נאר געוואלט אז דער עולם זאל פארשטיין וואס איז די צד שכנגדו זיי זענען נישט אינגאנצן משוגע דעטס אלל אבער איך מעג דיר געבן מעדיקל עדווייס אר יו קידינג דו ווייסט וואס איך קען האבן פאר דעם חלילה איים נאט היער טו גיוו יו מעדיקל עדווייס איים היער טו גיוו יו מיי גאט אפיניען איך פארשטיי סאיז דיר זייער שווער ווייל דו ווייסט נישט וויאזוי צו מאכן דיין מיינד דו האסט מסתמא אויך קינדער און דיין פרוי איז וויל איך דיר זאגן כ'האב געזען די אלע וואס זענען געפארן אויף א עקסטערע באן, אזוי ווי לאמיר זאגן דער העלבראנץ, קוק וואס האט זיך אויסגעלאזט, כ'האב געזען די אלע קהילות, למשל אזוי ווי אין אוסטראליע, דער בעק זאל נעמען פון אלע אידישע קרענק אן עק, כ'האב געזען ווי אזוי ס'האט זיך דארט אויסגעלאזט, איז במילא וויל איך דיר נאר מסביר זיין וואס די פראוס און קאנס זענען. באט יו העוו טו דיסייד אן יור און, און איך קען דיר אין דעם נישט העלפן ווייל איך בין נישט קיין מעדיקל דאקטער. איז אזוי, שטייט דא אין בריוו, אין ארץ ישראל איז דא אויף אלע גאסן פלאקאטן דעת תורה, אזוי ווי אין עיר וומאן זומאן לעבן ציון פון רבי נחמן פון ברסלב נעמט מען ארויס די קברים און מען צומאלט זייערע ביינער און מען ווארפט עס ארויס אויף אלע מיסט, און אזאלעכע זאכן ברענגען א גרויסן חרון אף, איז מחיוב יעדער מרעיש עולמות צו זיין, און יעדער איז מחיוב ארויס צו גיין אויף א פראטעסט, און אלעס וואס מען טוט דארטן איז אסור בהנאה, מען טאר נישט האבן קיין שום היתר פון זיך באדינען דארטן אדער קיין שום הנאה פאר קיין שום מענטש, און מען מוז על פי דעת תורה צו צעווארפן אלעס וואס מען האט דארט געבויט און צוריק צו לייגן די ביינער און צוריק לייגן די ערד די מענטשן וואס זענען מחלל קברים, זאג מיר אונז האטס רחמנות אויף ענק און אויף ענקערע קינדער און געדענקטס אז אונז ווארן מיר ענק אז די אלע וואס זיי מאכן דארט אין די פראדזשעקטס וואס זיי בויען און ווער ס'העלפט אזוי ווי קויפן דארט דירות און אלע אינוועסטמענטס זאלן וויסן ס'איז בנפשם צו שעלטן זיי קענען שעלטן פאבליק שעלטן און שרייבט ער הלוא תשמעו זאלטס הערן אשר קרה ל שרייבן זיי נישט פאר וועם לאלאלאלא קיש קיש שלקו בגופם ונפשם רח חלילה להיות שום חלק ויד בהקמת מפלצת זעה איך אז די שולע רי איז א ניחא, נאך כ'בין געווארן, און ס'איז אונטערגעשריבן דא יעקב מאיר שעכטער פון ראשי מנהיגי ברסלב, אברהם גורביץ ראש ישיבה פון געיטסהעד, שיע דוד טרוצקין דער מנהיג קהילת הפרושים, שמעון ישראל שפירא מראשי מנהיגי ברסלב, חיים צבי טייטלבוים אב בית דין וראש מתיבתא דקהילה קדושה סאטמאר בארץ הקודש. אהרן דוד הלוי דונער, ער איז א רב אין סטעמפארד הילס און ער איז א חבר בית דין אין די התאחדות הקהילות. שמעיה לעווי איז א דיין און מורה צדק און ראש הקהילה פון סאטמאר. יקותיאל יודא פיליפס, חבר הבית דין פון סאטמאר.

ר' דיין און מורה צדק סאטמאר קרית יואל, דאס איז משה גרינוואלד אב בית דין צעהלים, נפתלי אלימלך, דוד לייזער אב בית דין פשעווארסק, מאיר העלער אין קרית החסידים אין ירושלים, ישראל חיים מנשה פרידמאן רב בית דין דקהילה קדושה סאטמאר, צבי הערש מייזעלס אב בית דין שאפראן, הלל וויינבערגער אב בית דין סערדאהעלי וחבר בד"ץ התאחדות הרבנים, זאב הלוי פעלדמאן רב קהילה קדושה תורת עץ חיים וחבר בית דין התאחדות הרבנים משה מנחם ווייס דיין און מורה צדק פאפא ואב בית דין אין קיטל סאטמאר לונדון בן ציון בלום דיין און מורה צדק באבוב מורה צדק התאחדות הקהילות החרדים אריה ווייס רב בית המדרש דחסידי וויזשניץ און מורה צדק התאחדות הרבנים ישראל דוד הארפענעס אב בית דין דקהילה קדושה ישראל והזמנים נחום מאיר ווייסמאנדל אב בית דין מינאי

פֿערציק, איין און פֿערציק, צוויי און פֿערציק, דריי און פֿערציק, פֿיר און פֿערציק, פֿינף און פֿערציק רבנים אונטערגעשריבן, וואס דארטן גייט אלץ פאר. יעצט, קודם וויל איך מסביר זיין פארן עולם אז אסאך פון די רבנים האבן אונטערגעשריבן אויף מיין חרם אויך, און אזוי ווי דאס איז געווען שקר אזוי איז דאס אויך שקר, אלעס וואס א רב שרייבט אונטער, זאלסט וויסן האט מען אים באצאלט אפאר טאלער ער זאל קומען און זאגן ליגנט, דאס איז איין זאך, צווייטנס האב איך געוואלט וויסן, בשעת ווען די ועד העולמי מיכל דארפ מאן מיט זיינע צוויי העלפערס נתן מיימאן מיט נחום סאלארטש האבן געבויעט די שול איז לייבי פיש האט זיי געוויזן אז ס'איז דא ביינער און זיי האבן זיך אויסגעלאכט פארוואס ווייל לייבי האט נישט געהאט קיין כח און קיין געלט זיך צו גיין שלאגן מיט די רבנים וועגן דעם האט מען דעמאלטס יא געמעגט ווייל ס'איז דעם רעבינס א זאך און יעצט איז געווארן אז מ'טאר נישט כ'מיין וואס איז כ'פארשטיי נישט וויאזוי דאס ארבעט די גאנצע זאך דאס איז דאך עז פאני עז איט קען בי. און דאס האט אראפגעברענגט אידישקייט. און וועגן דעם פאלגט קיינער נישט קיין רב, מען גייט נישט צו קיין רב, ווייל מען ווייסט ס'איז אלעס איין שטיק בלאף, וואס דו מעגסט טאר איך נישט, און וואס איך מעג טארסטו נישט, אלס ליגנט מיט שקר און געדרייטע בלאף. כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז דא אין די צייט פון די חזל, ווען מ'האט געליינט די תורה, האט מען מתרגם געווען וואס מ'ליינט דארט, כ'האב געטראפן דא א שול אויף נאובל סטריט אין ברוקלין פאר דער כהן איז עולה, פאר דער לוי, דער ראביי געבט אים אויף ענגליש א גאנצע זאך פון וואס די פרשה שמועסט זיך, איז דא אבער געוויסע פרשות וואס עס שטייט קוראים, מען ליינט עס, אבער ולא מתרגמין, פארוואס? ווייל דער עווערידזש מענטש וועט מיינען אז דאס האט צו טוהן מיט שמוציגקייט, זיי האבן זיך אויפגעפירט נישט ערליך, יעצט וויל איך דיר עפעס זאגן, יעצט וועסטו פארשטיין וואס דאס הייסט אז מען קען נישט שטעלן א גר א מנהיג אויף אידן, געבסט אזא זאג אזוי דוד המלך אויפן דאך ער געטראפן אן אשת איש, איך וויל דיר מסביר זיין, וועגן דעם האט מען נישט געלערנט קיין תנך אויך נישט, ווייל אין דעם ליגן אסאך הייליגע זאכן, און דאס איז דער דוד מלך ישראל חי וקיים וואס ער וועט זיין דער דוד מלכא משיחא, און ער האט געטראפן א מיידל אויפן דאך, ווערי נייס, וועגן דעם זאג איך דיר, מען טאר נישט פון דיר הערן, ווייל דו האסט נאך נישט ארויס וואס דאס הייסט אידישקייט. דו האסט נאך נישט ארויס אז ס'איז דא פרשות וואס מען קען נישט רעדן דערפון ווייל ס'ליגט דערין אזאלכע סודות וואס מען קען נישט רעדן דערפון, און וועגן דעם האלט איך אז דו ביסט אן אבן נגף פאר אידישקייט, ווייל אזוי אראפצולייגן משה רבינו מיט די גאנצע זאך איז א ביג ביג ביג פראבלעם, ווערי ביג פראבלעם, און נאכדעם זאגסטו וועגן די מייזעלס וועגן דעם, איך וויל דיר מסביר זיין, דאס האט נישט צוטון מיטן נאמען, דאס האט צוטון מיט איין זאך. מען האט אונז נישט געלערנט קיין אידישקייט, גארנישט, מען האט נישט געלערנט, דער רבי האט נישט אריינגעלערנט אין אונז אביסל מוסר ספרים, און ער האט נישט געזאגט וועגן א שבת קודש, און ער האט נישט געזאגט גארנישט, ער האט נישט געזאגט וועגן זיך נישט אנכאפן דעם פיפיק, גארנישט, דו האסט א פראבלעם מיט די מיידלעך? דו ווייסט זייער פעסט וואס זיי זענען אלץ דורכגעגאנגען? דו זעהסט דאך אז דאס האט צו טוהן מיט פעמילי, דערס סאמטינג גאוינג אן דער, זיין ברודער האט מען נאך געראטעוועט די לעצטע מינוט, הי סעד הי וואס אביוזד, און נאכדעם איז דארטן דא אסאך אנדערע אין די גאנצע משפחה, און ווערי ווערי בעד נוז די גאנצע מייזעלס פעמילי, איינער פלעגט שלאפן אין ווילידזש מיט א זעכציג יעריגן גוי. נאכדעם איז ער געפארן אויף קאליפארניע, האט זיך געוואלט דארטן באזעצן אין א בית חבד. מען האט זיי נישט געלערנט, ס'איז אונזער שולד, און אויב מען וועט עס נישט פאררעכטן זענען מיר אונז אויף גרויסע צרות, און מען דארף לערנען אידישקייט זאל מאכן סענס, נישט אז דוד המלך האט געטראפן אויפן דאך האט ער געטראפן אן אשת איש. סאטש א שעים די וועי יו סעי איט, און איך הער דיך דאך שוין נישט אויס א לאנגע צייט, נאר איינער האט מיר געזאגט איך זאל אויסהערן וואס גאלדשטיין האט היינט צו פארקויפן, יעצט הערטס עס אויס, איך וויל יעדער זאל עס הערן. סא מורי ורבותי, יא, יחוס, יחוס, יחוס, טא, סאמבאדי קאלס מי טודעי, הי טעלס מי דערס א איד, יו נאו, איז לוקינג פאר א שידוך, הי איז איווען ווילינג טו טעיק א גיורת.

טרי דעיס עגאו סאמבאדי קאלד מי פראם לעיקוואד היז א גר הי קענאט געט מעריד טו א רעגולער גירל אקעי פיין נאו איט וואזענט לייק דיס אין די ימים הקדמונים איט וואזענט לייק דיס איף יו נאו איף דוד המלך וויל בי היר אלייוו טודעי פיפל וויל עסק ווער איז דוד המלך דוד המלך איז א אייניקעל פון א גיורת וואס איר זיידע געווען א עובד עבודה זרה, א נידריגע מענטש, א נידריגע בריאה, און אירע אלטע עלטער זיידע איז געווען ליידער געווען לוט וואס מיט מיט זיין אייגענע טאכטער, און פון דאס שטאמט, און דוד המלך אליין. ער געזען פון א דאך ער געזען א פארהייראטע פרוי און ער האט זיך פארליבט מיט איר און יו נאו איי מין איף יו וואנט טו גאו טו די ליטערעל סענס אוו וואט העפענד אווער דער אוו קאורס חזל זאגן אז ס'איז העכערע זאכן אקעי איי עקסעפט איט באט יו נאו נאובאדי טודעי וויל בי משדך וויט. דוד המלך טודעי נעווער. און מען גייט פארציילן אז יו נאו זיינע קינדער אסאך פון זיי זענען געגאנגען אוועק פון אידישע וועג און איינער פון זיי האבן געוואלט האט אים געוואלט האט געוואלט הרג'נען זיין אייגענע טאטע סאו פיפל וואלט געזאגט איז איז דאס א שידוך ביסט משוגע און איף סאמבאדי משה רבינו'ס קינדער הו וואוד וואנט טו בי משדך וויט משה רבינו'ס קינדער קודם כל מען גייט פרעגן ווער איז געווען משה רבינו.

און יא, און שוין, כ'גיי אראפהאקן די טעלעפאן אויפן פלאץ, וואט יו טאלקינג אבאוט, ביסט משוגע? אזא שידוך גיי איך מאכן? סאו דער איז א לאט אוו טשעינדזשעס, די פראבלעם איז איי דאנט האוו א פראבלעם וויט די טשעינדזשעס, א פערסאן איז אינטייטעלד צו מאכן שידוכים וואס ער, יו נאו, וואס איז גוט, וואס ער פארשטייט איז גוט פאר אים, באט היינט. הי ביקעים סאמטינג עלס. הי ביקעים מאר די יחוס מאר דען די דען די פרעקטיקעל רייטשעסנעס אוו די שידוך, יו נאו דעט. מען זאגט אקעי, זי איז אן אייניקל פון דעם רעבע און ער איז אן אייניקל פון די רעבע שוין מזל טוב ס'איז א שידוך. איך זאג אלעמאל מענטשען מיינען ער איז א גר און זי איז א גיורת אקעי מזל טוב ס'א שידוך. ער איז א סאטמארער און זי איז א סאטמארער ס'איז א פיינע שידוך. ס'גייט נישט אזוי. סאו א לאט אוו פיפל אר מעיקינג די שידוכים וויטאוט ריספאנסיביליטי. ליידער ליידער א חשובע חבר מיינע, יו נאו, א גרויסע יחסן, מעיד שידוכים אויך מיט אנדערע יחסן. און איט טורנד אוט טו בי יא איי בעטער דאנט סעי אז ס'דרייט זיך ארום, מ'דארף נישט זאגן די פאנעט מיידלעך נעבעך, יו נאו ס'טוט מיר זייער וויי באט יו נאו זי, קרעצמעך בוים, פאנעט אזא חשובע נאמען, אז מ'זעהט אויכעט טייטלבוים מיט מייסעלס גייט אריין אין די איזראעלי ארמי. אויפווארפן די גאנצע יחוס מיט די גאנצע מסורה און חוזק מאכן סאו יחוס איז יו נאו פיפל העוו טו עקזעמין וואטס גאוינג אן ביקאוז איט ביקעים לייק אן עבודה זרה וויטאוט עני שכל ווי העוו טו פיינד אוט ברוך השם פאר די מאוסט פארט איך בין מצליח געווען מיט שידוכים באט איי אלסא לוק. ענד יו נאו, איטס נאט ענאף, יו האוו טו לוק אינטו די מידות, יו האוו טו לוק ווערי קערפול ווער די מענטש איז, נישט נאר פון וואו ער שטאמט.
יעצט דו זאגסט טייטלבוים, פאנעט, איך וויל דיר עפעס זאגן, די רבי'ס האבן א גרויסן פראבלעם, ארבעטן טארן זיי נישט, גיין דאס טארן זיי נישט, יענץ טארן זיי נישט, זיי מוזן זיך ווייזן אויבן אן ווייל זיי זענען דאך די רבנים, און די יונג דזשענערעישאן דאונט קעיר אבאוט איט, ווייל ס'האט קיינער נישט געגעבן פרנסה פאר א פאנעט, ס'האט קיינער נישט געגעבן פרנסה. פאר קיינעם, די איינציגע וואס האט ברייט פרנסה איז ר' מאטעלע'ס קינדער ווייל ער האט זיך געשאפט פרנסה, אדער אין סאטמאר ווייל ס'איז דא דארט זייער אסאך קעש פלאו, באט ס'האט זיך אמאל איינער געזארגט פאר א רעביש קינד? און חוץ פון דעם, די חברה זענען דאך משבת לשבת, יעדן טאטשן זיך דאך די אייגענע קינדער, סאו פאנעט, די גרויסע יחוס פאנעט, פאנעט איז געווען א גרויסער צדיק, אונז זעמיר דאך אויכעט אייניקלעך פון דעם מראה יחזקאל, אבער עז טיים ווענט ביי איז עס געווארן נאך ווי מ'זאגט. דעמאלישט און דעמאלישט און דעמאלישט און קיינער האט זיך נישט אומגעקוקט און דעטס איט. די לאכסט ווייל יענער זאגט היז איווען ווילינג טו טעיק א גיורות ביקאוז היז דעספערעט, דו מוזט פארשטיין איין זאך, ווילאנג דער מענטש לעבט קען זיין ער קען פירן א פיינע שטוב, די מינוט אז ער האט גענומען א גיורות און טאמער שטארבט ער און זי וועט נישט וויסן וויאזוי אויפצוציען די קינדער זענען די אלע קינדער אין דר'ערד, יעצט דו מוזט דאס אלעס פארשטיין, דו מוזט פארשטיין אז דאס האט אסאך צו טוהן מיט פעמילי, די גמרא זאגט משה רבינו האט גענומען יתרו'ס טאכטער, האט ער געהאט דעם ערשטן זון א גלח, א גלח לעבודה זרה, און אהרן הכהן האט גענומען אלישבע בת עמינדב, האט ער געהאט וואוילע קינדער, דו מוזט דאס אלעס פארשטיין, דו האסט טאקע פיין, האסט חתונה געהאט זייער גוט, האסט א גיורת, באט יו העוו טו אנדערסטענד, זי ווייסט גארנישט פון אידישקייט, און דאס ביסל וואס זי ווייסט איז ווי מען זאגט נאר אביסל אויסגעלערנט, באט אין פנימיות שי דאזענט ריעלי נאו עניטינג. סאו וואטס גאנע בי וויט היס דזשענערעישאנס? און נאכדעם איך ווייס איינער האט מיר געזאגט ער וויל נעמען א גיורת זאג איך אים חס ושלום זאלסט נישט דערוואגן צו נעמען א גיורת פרעגט ער פארוואס זאג איך כ'על דיר מסביר זיין זייער פשוט דאס מיידל גייט אהיים גיין וויזיטן איר עלטערן וואנס אפאן א טיים וויאזוי שטייט דארט אין די גמרא מסכת יבמות אז אין אמת'ן אריין אז איינער איז זיך מגייר איז כקטן שנולד דמי אבער ער מוז אפגעבן כיבוד אב ואם פארוואס ווייל שלא יאמר אז אונז זעמיר געקומען מקדושה קלה לקדושה חמורה און דארטן יא האט מען געדארפט אפגעבן כיבוד אב און ביי אונז דארף מען נישט, איז במילא איז דא אסאך זאכן וואס דאס האט א פראבלעם, בקיצור יענער האט מיך נישט געפאלגט, ער האט געהאלטן אז איך פארגין אים נישט און ער האט גענומען א גיורת, און וואס איז געווען? ווען דעי בראוק אפ האט זי גענומען די דריי קינדער זי האט זיי געמאכט פאר קריסטשענס, ווייסט וואס דא טוט זיך, ווי יור נעווער שור ביקאוז פיפעל העוו אדער טינגס אין מיינד, סאו וואטעווער די סטארי איז, יור סטיל נאט גאנע קאנווינס עניבאדי אז די גרים זענען מער ווי אונז, דער אן א הייער מדריגה, ווען א איד האט חתונה איז דער גרעסטער עם הארץ, די ווייב ווייסט ווען די מאמע האט געצינדען לעכט, דאס און יענץ, אבער א גיורת האט עס נישט געזעהן אין שטוב, סאו די קלייניקייטן אפילו איז די ביג טינגס. איי וויל פיל ווערי בעד, איי וויל פיל ווערי ווערי בעד, אויב איינע פון מיינע קינדער זאגט מיך, טאטי איך בין געווארן א גר, זייער שיין זייער גוט, אבער איך האלט נישט אזוי.

סעים טינג אווער היער, מ'קען נישט זאגן אז אה ס'טוט נישט וויי פאר די עלטערן, איטס אקעי איטס כיבוד אב ואם, ס'איז נישט דא קיין כיבוד אב ואם, ווען איינער טוט אזא זאך ער האט נישט קיין שום מענטשליכקייט, ביקאוז מענטשליכקייט בעגינס בינג געטריי ענד אפרישיעטיוו ענד ריספאנסיבל טו די מסורה דעט יו בעלאנג טו.
סאו לעמי עסק יו איף דעטס די קעיס וואט דו יו טינק דעט יור פערענטס האבן געטראכט?

און א מלמד ווייל איך האב געהאלטן אז וועגן דעם זיי קענען נישט קאנטראלן א חדר שלאגן זיי די קינדער נאכדעם מאכן זיי סעקשועל אביוז ס'איז ס'געווען א א ווישעס סייקל בקיצור היינט קענסטו נישט ווערן קיין ערנסטער מלמד נאר אז דו האסט געוויסע דעגריס און דאס וואלט געווען גאנץ גוט נאר איך האב אייביג געזאגט מען דארף גיין צו געוויסע סקולס ווי מען זאל דאס לערנען און מען דארף זיך אומקוקן אויף דעם למעשה איך וויל ענק זאגן גערעדט מיט א מלמד וואס ער איז דורך דעם סיסטעם געגאנגען פאר טרעינינג ער איז אזא אפיקורס געווארן איר הערט אז די אלטע אפיקורסים אין דער אלטער היים זענען נישט געווען אזאלכע אפיקורסים ווי ער ער האט געגעבן א זאג אויף א רש"י עפעס אזא ווארט איך וויל עס אפילו נישט נאכזאגן און דאס איז וואס איך שריי צו ענק, רבי שמשון רפאל הירש האט געזאגט אז דו האסט קינדער דארפסטו שרייבן אזאלכע ביכער וואס זיי זאלן ליב האבן צו ליינען און ס'זאל זיין אויסגעהאלטן על פי תורה און נישט מ'זאל נעמען ראמאנס ביכער. און דאס איז וואס אונז האמיר נישט געטון, מ'האמיר קיינמאל נישט געגעבן אן עדיוקעישאן פאר א מלמד אדער פאר א טיטשער, היינט וואס מ'געט שוין יא, געט מען עס אין גויאישע קאלעדזשעס, און עט די ענד אוו די דעי ווערן די אינגעלייט אפיקורסים מיט כופרים, און דיס איז וואטס העפענינג, און סגייט קומען א צייט וואס ס'עט נישט זיין איין מלמד וואס ער'עט גלייבן אינעם אייבערשטן, איך רעד דאך מיט די מלמדים, איך האב אייביג געזאגט פאר סאטמאר, איך האב געזאגט פאר אהרן, ער מאך אן אייגענעם קאלעדזש מ'עט דורכקוקן די ביכער, ס'דא פרויען וואס זיי באקומען געלט אז.

אונז האבן נאך אסאך ארבעט, אבער אונז האבן איין פראבלעם וואס דאס שטערט אלע אונזערע הנהגות, און דאס איז ציונות וואס האט אונז אראפגעברענגט פון גלייכגעוויכט. פאר ציונות און נאך ציונות איז נאך דא אסאך אסאך ארבעט, און דאס זאלט עטס געדענקען. אונז האבן געדארפט אנהייבן צו זוכן פרנסה, איז געקומען בית דין מיט אנדערע, געמאכט אן איסור, א חרם, מען טאר נישט גיין אין קאלעדזש, מען טאר נישט, מען טאר נישט, מען טאר נישט. זייער פיין, אבער לאמיר פארשטיין. וואס מעג מען יא? דו מוזט דאך געבן א וועג, אמעריקע איז דאך א גאלדענע לאנד, דו קענסט עפענען דיין אייגענע קאלעדזש, דו קענסט לייגן דיינע אייגענע קוריקולעמס, נאר דאס זעמיר אונז נישט אינטערעסירט צו טון, ווייל דארט מאכט מען נישט קיין געלט, און עס וועט קאסטן אסאך געלט ביז מען וועט עס איינפעדעמען, און ממילא האמיר די גאנצע תורה אין בוידעם. סאו זאג איך נאכאמאל, מען דארף היינט וואטשן אויף א מלמד צו ער איז נישט אנפיקיג און אנשטעקיג מיט מינות און כפירה, כ'האב געהערט אזאלכע ווערטער פון דעם מענטש וואס ער איז געגאנגען אין סקול, ער האט אזאלכע ווערטער גערעדט איך וויל עס נישט נאכזאגן ווען נישט וועט עטס ענק אלע מוזן מוזן חס ושלום רייסן קריעה, און ווי זענען די רבנים? וועם אינטערעסירט עס? די עיקר איז ס'איז דא געלט און מען מאכט געלט און געלט און געלט און געלט און געלט, אז זיי האבן א פראבלעם אז מען גראבט טויטע אין אומאן אין א בית החיים דארטן האבן זיי א פראבלעם, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? אונז זעמיר דאך משוגע אויף טויזענט. יצחק שטערן איז אונזער וועג ווייזער, איר כאפט וואס דא גייט פאר? ער איז א שייגעץ א מנוול, ער גערעדט מיט בחורים מנוולים וואס כהאב געהערט אויף א טעיפ, ער האט קינדער מנוולים, די שכנים האבן אריין געלייגט הידען ווידיאוס ווייל ער האט געפאטשקעט די שכנים, ער איז אונזער פירער פארוואס? ווייל משה טעראריסט פרידמאן האט געהאט א ברודער און ער האט געדארפט האבן עפעס א גט און א היתר פון מאה רבנים און זיין טאטע האט עס אויסגעארבעט האט אים דער סיגעטער צוגעזאגט ער'ט זיין ביי אונז א גרויסער מענטש. נעמט ער אריין אלע קינדער. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? ציונות איז אונזער פראבלעם. אברהמעלע גאלדשטיין, איך וויל דיר עפעס מסביר זיין. איך בין זייער נישט קיין גרויסער חסיד פון גיין אין צבא אין ארץ ישראל, ס'איז די ארגסטע פלאץ וואס ס'איז דא, אפילו נישט פאר יונגלעך, בפרט נאך פאר מיידלעך. באט איך וויל דיר זאגן יעצט זייער א שארפן סטעיטמענט וואס מער וועסטו נישט וועלן רעדן צו מיר, נאר איך האב דיך אויך אין בוידעם. איך וויל דיר זאגן דעם אמת. דער מייזעלס וואס ער געגאנגען ווערן א חייל איז ביי מיר מער ווערד ווי די אלע געפאפטע סאקמערע קאקמערע חזירים. פארוואס? יענער ווייסט איך האלט נישט אז ציונות איז דער ארגסטע פראבלעם, איך האלט אז אידן דארפן האבן העלפ, איך גיי אויך וואוינען אין ארץ ישראל, איך וויל האבן א לאנד און איך גיי מיך שלאגן דערפאר, סאו הי העז סאמטינג פראדאקטיוו אין היז סיסטעם, אין היז לייף, איך זאג נישט אז ס'איז גוט, ס'איז זיכער נישט גוט, ס'וואלט ווען בעסער געווען ווען ער טוט עס נישט, ס'וואלט ווען בעסער געווען ווען ער גייט זיך לערנען א פאך און ער ווערט אן אקאונטענט אדער א דאקטער אדער א לויער, באט עט די ענד אוו די דעי צו זיצן און קוועטשן די באנק. און נישט טוהן גארנישט קאנסטראקטיוו איז שוין בעסער דעיס, איטס מאטש בעדער, טראסט מי איטס מאטש בעדער, סאיז אסור על פי תורה איך פארשטיי ליידיג גיין איז פונקט אזוי אסור על פי תורה און דעיס האט צוגעברענגט נישט גוט, די פארשטייסט וואס דא איז פארגעגאנגען, סידני מאנראו האט מיר יעדען מאלעסטעט זיי ער האט א יונגערע ברודער וואס מ'האט אים אויכעט מאלעסטעט, די בדחן ביי די חתונות האט אים מאלעסטעט, דעיס איז אסאך ארגער ווי איינער גייט זיך לערנען א פאך ווי ער גייט אפילו צו זיין א מיליטערסמאן, דאזענט מעיק ע דיפרענס.

האט ער דאך אבער מורא אז די וואס האבן געכאפט בילקעס ביים דברי יואל וועלן אים אראפברענגען. מען האט דאך עניוועי געטרייט עס איז נישט געגאנגען, דער סמך מם וויל היינט אז דו זאלסט זיין רעבע, ער וויל דיינע טרייפענע פלייש, ער וויל אלעס. סאו איף ווי דאנט טשעינדזש אווער עטיטוד ענד גיוו די בחורים און די מיידלעך וואט עווער דעי קען אבזארב ענד דעי קען גראו, דעי קען גראו וויט איט. איך ווייס א מיידל וואס האט שוין געהאלטן ביים גיין ארום מיט זונות, זי האט געוואלט ווערן א זונה. איך האב זיי איר הערגענומען אויפן טעלעפאן, ווייל איך רעד נישט קיינמאל פערזענליך. איך האב איר געזאגט גיי לערן דיך צו זיין עפעס, זי איז געגאנגען זי האט זיך געלערנט א פאך, און זי אזוי מצליח אז ס'איז אנבעליוועבל, איך געדענק איך האב געהאט א זוהן אויך ער געווען א דזשיניעס, די ישיבה האט איהם נישט געקענט געבן וואס ער האט געדארפט, זאג איך אים גיי לערן דיך א פאך, איז ער געגאנגען זיך לערנען א מעדיקל פאך, דער איז נאטינג ראנג וויט אלל דיס, ענק האט מען איינגערעדט משוגעת'ן, איך זאג יעדער מענטש וואס האט אריינגערעדט א משוגעת, למשל דער רבי זכרונו לברכה האט געזאגט, מ'טאר נישט נעמען קיין געלט. ווען ס'איז געקומען אז א מוסד האט זיך צוגעשפארט האט ער געזאגט מ'מעג יא נעמען. ער האט געזאגט מ'זאל נישט נעמען ווידערגוטמאכונג, יעדער איד איז אים געגאנגען פרעגן האט ער געפרעגט דו ליידסט יסורים, יא רעבע, גיי נעם ווידערגוטמאכונג. געווען א קלוגער איד, ער האט געוואוסט וויאזוי צו מעניפולעיטן מיט יעדן. דא ניין מ'טאר נישט שטודירן חתם סופר, ס'איז אלעס אמת, ס'איז הייליג. דעמאלטס איז מען געגאנגען שטודירן ווייל מ'האט געוואלט זיין אפ טו דעיט מיט די גוי'אישע וועלט. היינט אז מ'גייט שטודירן גייט מען נישט שטודירן די אלע זאכן. און מען גייט זיך לערנען א פאך, זעהסט מען האט קאנדענסד קאלידזש, שטאטס פֿיר יאר האט מען עס קאנדענסד היינט צו א יאר און א האלב, און מען קען עס לערנען אויפן אינטערנעט, פארוואס? מען האט ארויסגענומען אלע סעקס מיט אלע שמוץ, און מען האט געזאגט וואס ווילסטו דיך לערנען א סי פי עי? נא, דא האסטו דיינס, וואס ווילסטו דיך לערנען א דאקטער? דאס איז דיינס, סאו קומטס נישט אן חתם סופר, דער אינגערמאן האט נישט דורכצולעבן דעם טאג און ער גייט אראפ פון זינען. פארוואס פארדרייסטו מיר יעצט א קאפ? איז דען דאס וואס דער חתם סופר האט געמיינט? ווייט דערפון. אויף דעם וואונדערט מען זיך פארוואס אזויפיל מענטשן פארן אראפ פון וועג, איף יו דאונט גיוו אים אינאף און דעי ביקאם עמפטי און זיי הייבן אן סעקשועל דרייווס, גניבות, עט די ענד אוו די דעי יו לוז דעם און דעי לוז די קאמיוניטי. צו ריסטראקטשערן אונזער קאמיוניטי דארף מען זיך גיין לערנען ביי אלע מאדערן קאמיוניטיס, איך פאר ארום אין אלע מאדערן קאמיוניטיס, א פרינציפעל קריגט דרײַ הונדערט טויזענט דאלער און ער איז אזוי געלערנט, ער געגאנגען צוועלף יאר אין קאלעדזש. ענד הי נאוס עקזעקטלי וואט העז טו בי דאן אין חינוך, זיי זענען נישט מצליח צו מאכן פון זיי ארטאדאקס מענטשן צו אולטרא ארטאדאקס ווייל זיי האלטן נישט מעהר ווי ביי דעם אבער ביי וואס זיי האלטן דאס לערנען זיי מיט די קינדער, אונז לערן מיר דאס אויך נישט, אונז לערן מיר די ציונים, זיי האבן אונטערגעברענגט די וועלט, דעטס איט, מיט דעם האט זיך אנגעהויבן די תורה און מיט דעם לאזט זיך עס אויס, סאו טריי טו אנדערסטענד ס'איז דא מער געלערנטערע קינדער, ס'איז דא קינדער וואס האבן א העכערע איי קיו, און אונז דארף מיר ארייננעמען מחנכים, נישט סתם משוגעים, האבן מיר אריינגענומען דא אפאר משוגעים. א פערד איז פון אונזערע מחנכים פון דעם סאטמארער בית מדרש אין קליימער אררייט דארט פאר קליימער איז ער גוט ווייל דער דיין איז דאך א נואף חזקי טייטלבוים און יצחק שטערן און נאך אפאר משוגעים און פארטיג סאו דער עולם איז שוין ארויס געקראכן פון די באקס און דו דארפסט צו וויסן אז דו גייסט זיי נישט צוריק ברענגען. אין איין וועג איז עס א מוראדיגע שמחה דער עולם כאפט שוין וואס מען טוט מיט אונז מען פירט אונז ממש אין באד אריין מען מאכט גרויסע מגבית אז מען גייט מאכן א כשר'ע קאמיוניטי אן די טרייפענע כלים, און די גאנצע אפיעל קומט אויף די טרייפענע כלים. אזוי געווען יעצט מיט דושינסקי און יעצט מיט בעלז. אבער דער ווער ס'רעדט איז א בעלזער, מ'האט זיך שוין אויסגעלערנט, מ'ווייסט ס'איז אלץ פול אוו בעלאוני, דעטס איט. קען מען נישט צווינגען דעם עולם, פושן דעם עולם, יעדער טוט וויאזוי ער פארשטייט, ווייל אלע פירער, רבנים, רעבעס, מלמדים, די האבן אונז געפירט אין דר'ערד, דער עולם איז עוועיר אוו איט, יעצט הייבט זיך אן אז דער עולם האט זיך.

וואטס גאוינג אן? עטס זענטס טאקע משוגע? ענק פעלט אין חינוך? ווייל ס'פעלט אין חינוך זעהט מען אזוי אויס. גארנישט צו טוהן מיטן סמארט פאון, ס'האט נישט צו טוהן מיטן דאמב פאון, ס'האט צו טוהן געווען ביזי בעלז, קדושת אהרן און דאלארן מיט אפאר בארן, איז אלעס געווען פעיק פאוני פראוד. א אינגערמאן זאגט פאר א צווייטן אין מירון, זעהסט דא דעם נחום ראזענבערג? לאמיר אים איבערפארן. דו ביסט משוגע הרג'נען א איד? זאגט ער יא, כבוד בית בעלז מעג מען אלעס. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? לאז אפ מיט די אלע שטותים. מען האט געלערנט לגיונות א גאנץ לעבן, מען האט איינגערעדט אז די בעלזער רבנים זענען געווען דאס העכסטע העכער פון גאט, געווען וואוילע צדיקים, קיינער זאגט אויף זיי גארנישט, אבער ס'געווען אנדערע צדיקים אויך, די בעלזער זענען געווען שקצים, זיי האבן יעדן גערודפ'ט, ממילא האט זיך יעדער געבויגן.

ער איז אזוי עולה לגדולה קיין עין הרע, מען רייסט זיך נאך נאך אים אין ארץ ישראל, ער איז שוין דארט לחדשים, ער פילט אן מקוואות, זיין ווארט ווערט געהערט, ער איז מורא'דיג מצליח, זאגט ער יא טאקע ביי מיר האט ער דאך אויך געבויעט די מקווה, אין מאנטריאל, עניוועי, האט ער געזאגט, זאגט מיין קרוב, דו ווייסט אז דער סרול האט געטון א מורא'דיגן שייגעץ שטיק, ער האט געמיינט אז ער איז טאקע באלעבאס אויף די וועלט, און ער איז געגאנגען האט יענעם פארשעמט ברבים, זיך צוזאמגעשטעלט מיט אפאר שקצים, ארויסגעגעבן בריוון, רופט זיך אן אהרן דער פון מאנטריאל דער וויזשניצער רבי, דאס הייסט דער רבי האט דאך געהייסן מען זאל ארויסגעבן א בריוו, איך האב עס, דער סרול האט איינגערעדט, ער האט איינגערעדט יעדן אז דער רבי האט געהייסן מען זאל ארויסגעבן א בריוו, אמאל האט ער עס געזאגט אנדערש ווייל דער רבי האט דאך נאך געלעבט האט מען עס געקענט מברר זיין, אמאל האט ער געזאגט דער רבי האט אים געזאגט אז טאמער אלע רבנים שרייבן אונטער זאל ער אויך אונטערשרייבן, דערווייל איז ער מיט זיין ברידער דער גרויסער בהמה פנחס שלום געווען די ערשטע וואס האבן אונטערגעשריבן, דער רבי האט געהייסן. און נאכדעם די רבי האט געהייסן די רבי האט געזאגט ער האט א כשר'ע מקווה אויכעט ער האט מטמא געווען כלל ישראל דרייסיג יאר ביז איך האב מיך קעגן געשטעלט סא די רבי האט געהייסן ער האט אסאך זאכן געהייסן וואס איז נישט געווען ריכטיג דאס איז אויכט איינע פון די זאכן און נאכדעם זאגט אים מיין קרוב ס'קען נישט זיין אז די רבי האט געהייסן אז מען זאל אונטערשרייבן ווייל ער האט מיר געזאגט די רבי האט אים כמה פעמים געזאגט כ'בעט דיך לייג איין כוחות אז ס'זאל זיין שלום צווישן נחום ראזענבערג און מיין זון סרול'ן. האט ער געטענה'ט צום רעבען, איך קען נישט הייסן מיין קאזין נחום ראזענבערג זאל, ווי מען זאגט, זיך בייגן פאר סרול'ן, ווען סרול האט אויף איהם געווארפן א פאנטש פאר גארנישט, דו ווארפסט יענעם א פאנטש פאר גארנישט און דו ווילסט נאך אז יענער זאל זיך קומען איבערבעטן מיט דיר? איטס נאט גאנא העפן, ער זאגט פארן רעבען, כ'האב אפילו נישט קיין העזה אנצוטראגן נחום ראזענבערג אזא פלאן, נו וואס פארקויפט עטס? וואס פארקויפט עטס? בעט זיך יענעם איבער, זאגט מען הער אויס, מען האט ארויסגעגעבן א בריוו, מען האט אהער, איך ברויך נישט זייער בריוו, איך דארף א. סרול האגער המצרי, דער נואף, דער חזיר וואס האט אנגעכאפט א פרוי ביי די בריסטן ווען ער איז געגאנגען קוקן א קינד צו מל'ן, דארף איך אז ער זאל שרייבן אויף מיר אז ס'איז נישט אמת צו וואטעווער איז גענערעיט? מיך אינטערעסירט ער נישט. ווייסט יענער האט אמאל געזאגט שלאגסט דיך מיט מיר אין דיין בעקיארד ביסטו שטערקער קום אין מיין בעקיארד וועסטו זעהן ווער ס'איז שטערקער איך האב דאך נישט מיט וויזשניץ גארנישט אין מיין בעקיארד בין איך שטערקער האט ער געזאגט ווארום ווי קען איך אים אפילו אפערן מ'זאל זיך אראפזעצן ווען סרול אפערט גארנישט ער אפערט נישט נאר וואס, ישראל האט לעצטנס געזען אז ער מוז מאכן א יו-טורן, עס גייט נישט, דער היימישער עולם קוקט נישט זיין וועג, ער האט גענומען חזקאל אביגדור איינהארן, דריי מיליאן דאלער, אזוי זאגט מען, וואס הייסט חזקאל אביגדור האט אראפגענומען צוויי שיקסעס אריבער די גרעניץ פון ניו יארק אויף ניו דזשערזי צו פארקערט, ער זיצט אויבן אן ביים טיש, און ער האט אים אויך געזאגט, ער האט געזאגט פאר אהרן ער זאל עס וויסן, דו ביסט מקרב דעם פאלאק, דער פאלאק איז געווען אויף נחום ראזענבערג'ס האטליין אז מען האט אים אויפגעפיקט, מען האט אים אויפגעפיקט. ער איז געגאנגען זוכן אין נייע קיין נקבה, און דעמאלטס האט אים ר' מאטעלע געפרעגט, ביסט דאך א עלטערע איד, האסט דאך קינדער אייניקלעך, ווי גייסטו טון אזא זאך? ווי גייסטו טון אזא זאך? האסט פארלוירן דעם שכל? ביסט א איד מיט געלט אויכעט? דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר? סאו וויל ער יעצט איינרעדן פארן עולם אז די גאנצע זאך האט אים די רבי געהייסן טון. איז וויל איך זאגן פארן עולם, ער איז א ליגענער, די רבי האט אים נישט געהייסן דאס טון, דעם רבי'ן האט זייער וויי געטון אז ער האט זיך צושלאגן מיט מיר, ווייל די רבי האט געוואוסט איך וועל אים נישט שטיל שווייגן,

א איד מיט א פסול'ע מקווה דרייסיג יאהר ביסטו פיניש, האט ער געזאגט לאמיר זיך נעמען איבער דעם נחומ'ן און לאמיר אים מאכן אש און פארעך, און דעטס איט, דאס איז אלעס וואס דא איז געווען, און ממילא ר' מאטעלע האט מען קען זיין מסכים געווען, ווייל ער איז געווען דער זעלבער לאו לייף פייטער אזוי ווי יעדער רבי פאר זיך, ער האט נאר געקענט זאגן אפן און גרעפצן אפן און זיך ארויסנעמען די פאלשע ציין אינמיטן טיש ווייל עלי' ניימאן האט פארענטפערט די אלע זאכן אז דאס איז גאר דער מלאך מט"ט אליינס, פארשטייסט דאס אלעס?

יאק מיר יאק מיר באק מיר. איז בקיצור האט ער געזעהן אז ס'טויג אים נישט דער סרול אז זיין טאטע וועט אראפגיין אין די היסטערי מיט א פסול'ע מקוה האט ער געקלערט מען וועט מאכן א דזשאב אויף נחום ראזענבערג דערווייל ווי מער כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ ווי מער ער האט געוואלט מאכן א דזשאב האב איך מער דערציילט וואס ס'גייט פאר ר' מאטל האט געהאט א מקוה ס'איז א אמבטי גדולה וכלי בתלוש שפעטער גייען ס'רול האגער א

א שטארקע שאו. וויל איך נאכאמאל מודיע זיין, שרול האגער, האסט געטון וואס דו האסט נישט געדארפט, און מיט ליגיונות גייסטו עס נישט דעקן, ווייל איך בין דא דיך צו פאלאון און צו זאגן אז דו ביסט א שקרן, א ליגנער, א נואף, האסט אנגעטאטשט פרויען בהוד יפיו, האסט אנגעטאטשט וויזשניצער תלמידים, די אלע וואס האבן א פיי אין זייער נאמען, אין צווייטן נאמען, און אפילו די וואס האט א רייש אין זיין נאמען.

איינער נישט מיטגעארבעט מיט זיי? היינט קומען מענטשן פאראויס, די זעלבע ווי מיט טשיילד סעקשועל אביוז, מענטשן קומען פאראויס מהאלט אין איין איינזעצן און מען זעצט איין רעכטס און לינקס, וואס האט עטס געמיינט ווי לאנג עט עטס קענען אזוי אנהאלטן, ווער זענט עטס בכלל אפאר זענט עה סיגעט מארמארישע שקצים געקומען דא און עטס ווילטס אונז איינרעדן וואס איז גוט און וואס נישט, יעצט איך וויל עטס זאלטס אויסהערן דא זייער א וויכטיגע זאך, ס'איז מוראדיג וויכטיג עטס זאלטס אויסהערן, הערטס אויס.
Parent of an Orthodox Yeshiva student in Orange is coming forward tonight alleging the

קומען איינער וואס עט געבן א פארמעל קאמפלעינט אויכעט ווייל מהאט היינט נישט קיין מורא און אזוי עט עטס אלע אונטערגיין שטאטס מזאל זיך אראפזעצן און אויסהערן וואס יעדער וויל אה ער מיינט נאך ער איז באלעבאס ער האט אפגעגנבעט מיליאנען האלט נאך אין איין גנבענען מיליאנען און דאס איז אונזער חינוך געלט וואס מען געט פאר אונזערע קינדער און דעי שקצים טוען דערמיט וואס זיי ווילן נאנאנאנאנא דעס עט נישט גיין עס עט נעמען צייט עס האט גענומען צייט סעקשועל אביוז אויכעט מען זאל עס אפשטעלן עס עט נעמען צייט מען זאל דעס אויך אפשטעלן אבער איינמאל אז מען עט עס אפשטעלן עט עטס וויסן עטס גייט וועסט נישט צוריק באקומען מער קיין געלט, ווייל יעדער גייט ארויס, איטס ען אלל אוט וואר, יעדער גייט ארויסגיין און זאגן אז מען האט אונז אביוזד די גאנצע צייט, און ממילא עט עטס זען וואס עט זיין. יעצט איז דא איינער וואס הייסט מאטי אלון, ער געווען א סעקשועל פריק, און ער האט געטון וואס מען טאר נישט מיט בחורים, און די סוף איז געווען אז מען האט דעם מאטי אלון געכאפט, און מ'האט אים אין טווענטי טהירטין האט מען אים קאנוויקטעד אלס א סעקשועל מאלעסטערער און מ'האט אים ארויסגעווארפן מ'האט אים איינגעזעצט ס'איז לעבעדיג יעצט אין די צייט איז דא איינער א מולטי מולטי מיליאנער ער געט שווערע מיליאנען פאר ישיבת בני עקיבא עטס ווייסט וואס דאס איז בני עקיבא בני עקיבא דאס איז א מזרחי מאדערן ארטעדאקס זייער גרויסער פירער הייסט ר' חיים דרוקמאן, ער איז דער הויפט פון אלע רבנים ביי די בני עקיבא, איז האט מען אים געבעטן אז ער זאל געבן אן אפאלעדזשי פאר די חברה, און ער זאל די מענטשן וואס מ'האט מאלעסטעד זאל ער זאגן אז ער האט עס נישט געטון, געטון האט עס מאטי אלון, אבער נעווערדעלעס הי ריגרעטס, הי רימארסעס, און ער בעט זיך איבער אין נאמען פון די ישיבה, איז דער בהמה וויל דאך נישט, עס פאסט דאך אים נישט, איז איינער פון די גרעסטע פילאנטרעפיסטס וואס ער געט. יעדעס יאר מיליאנס און מיליאנס אוו דאלערס פאר בני עקיבא האט פארפרוירן אלע זיינע דאנעישאנס ווייל אז ביזלאנג חיים דרוקמאן בעט נישט איבער די אלע פגועים געט ער נישט מער קיין געלט. דער פילאנטרעפיסט וויל אז אויף דערווייל זאל מען נישט זאגן זיין נאמען ווייל ער וויל נישט זאל הייסן ער האט זיך געמישט אבער ער האט געזאגט ער גייט נישט געבן מער קיין איין פעני אויב דאס איז נישט ערלעדיגט. מען מוז איבערבעטן די וויקטימס וואס מען האט זיי ווי מען זאגט מאלעסטעד. כ'האב הנאה ווי מענטשן נעמען קער. מען שלאגט זיך, קומט ארויס נאך זאכן, ס'איז יעצט ארויסגעקומען, ס'איז געווען אין די פאוסט, איז געשטאנען אז ס'איז דא נאך א וויקטעם וואס ער זאגט אז אלון האט אים ביטער מאלעסטעד אין יער טו או או טו ווען ער איז געווען דער דין פון די פרעסטידזשעס ישיבה מרכז הרב. איז במילא טוט זיך יעצט א מלחמה, יעצט דער געוועזענער בני עקיבא טשעירמאן, ער הייסט דעניעל גאלדמאן, האט געזאגט אז ער גייט בויקאטן, דעם גאנצן אפקאמינג ווארלד קאנפרענץ ביז ווילאנג דרוקמאן בעט נישט איבער, און טאמער בעט ער נישט איבער און ער איז דארטן דער אנערערי געסט טוט ער דאס בויקאטן. יעצט וועט איר זעהן דעם חילוק צווישן אונז צווישן זיי. ביי אונז, עס האט מיר זייער געפאלן, כ'האב געלערנט אין סאטמאר, האב איך זיי געזאגט, איך קען אסאך מענטשן פון מאדערן ארטאדאקס, ריזיגע תלמידי חכמים, מוסד הרב קוק האט ארויסגעגעבן צענדליגע ספרים, זייערע רבנים געבן דאס ארויס, ממש אנבעליוועבל, מיר האט א משוגענע בהמה אין סאקמער קאקמער געזאגט, דער זעלבער יצר הרע וואס ער זאגט זיי זאלן לערנען, דער לאזט אונז נישט לערנען, שוין, א נייע בהמה, עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג, למעשה איך זע ווען ס'קומט צו סעקשועל אביוז האבן זיי געטון פונקט די זעלבע וואס ביי אונז, און ווען ס'קומט צו איבערבעטן זענען זיי די זעלבע עקשנים, ס'איז אנבעליוועבל וואס איז געווארן, נאר גארנישט, די וועלט מישט זיך היינט אריין, די וועלט נעמט זיך אן פאר די נעבעך צובראכענע קינדערלעך אומשולדיגע קינדער.

יא, ס'איז די זעלבע זאך, זיי נישט געזארגט, סאטמאר האט זיך אלץ צולאזט מיט יענעם לייגן אין חרם, אין חרם, איך בין אין חרם, און יו וואנט טו נאו סאמטינג, איך בין פראוד אוו איט, איינער פרעגט מיך וואס וועט זיין, קומסט אויף יענע וועלט וועסט זיין אין חרם, זאג איך הער אויס, געווען איינער פון די גרעסטע תנאים, ער האט געהייסן ר' לעזער הגדול, און דער ר' לעזער הגדול איז אויך געווען אין חרם און ער איז געשטארבן אין חרם. סאו האלטסטו אז ר' לעזער הגדול וועט זיין אין גיהנום, יא? און די אלע חזירים, ראביי אלון וועט זיין אין גן עדן, אזוי האלטסטו, וואס? אויב דו האלטסט אזוי טראכט נאכאמאל, פארשטייסט? שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'איז געווען א גרויסע שמחה, דינסטאג איז געקומען הרב הגאון ר' מאיר פאזען וויזיטן די מקווה, ער איז דורכגעגאנגען צוויי אהאלב שעה די מקווה, ס'איז אלעס אויף ווידיאו, מ'האט גענומען א ווידיאו מיט א סאונד, מיט אלעם, ער איז אזוי ארויס פון התפעלות, ער זאגט נחום, איך געדענק ווען איך האב דיך אויסגעלערנט צו מאכן א מקווה, דיס גאוס בעק פארטי יערס אגאו, זאג איך, האט ער מיר דעמאלטס געזאגט, זאלסט געדענקען איין זאך, אין יעדע מקווה וואס דו גייסט מאכן בין איך א שותף, זאג איך מיטן גרעסטן כבוד, איך האב נישט קיין פראבלעם, ווען נישט דו קען איך דאך גארנישט, פראקטישקייט אלעס, אלעס האט געקלאפט עפעס אזוי מין צו די זאך אז ס'איז אנבעליוועבל, כ'מיין מ'נוצט עס ברוך השם, ס'איז א פיינע מקווה. נאכדעם פרעגט ער פארוואס דא איין צימער וואס האט נישט קיין וואנע, ס'איז דא א צימער מיט א וואנע, ס'איז דא צוויי צימער נאר מיט שאוערס, ווייל געווענטליך די ספרדים קומען שוין פארטיג און זיי גייען גראד אין די מקווה, מ'דארף נאר לויטן ש"ך דארף מאכן אביסל עפעס אביסל זיך נאס מאכן אינעם בית הטבילה, אבער זיצן נישט אין די מקווה, זיצן אינדערהיים, זיי האבן שיינע גרויסע באדע צימער מיט אלע פנים, פרעגט ר' מאיר פארוואס האט יענער צימער נישט קיין. וואנע, איינס האט און איינס נישט, און די אנדערע זענען נאר שאוערס. איז זאגט אים דער באלעבאס, דער מיסטער לעווי, זאגט ער, יענץ איז א כלה צימער, און כ'האב באשטעלט א ספעציעלן ביטל. פרעגט ער, וואס הייסט ספעציעל? זאגט ער, גארנישט, ס'קאסט נאר זעכציג טויזנט שקל, זעכציג טויזנט שקל איז צוואנציג טויזנט דאלער, גיוו אר טעיק. פרעגט ער, וואס? וואס האט עס אזוי טייער? זאגט ער, די פיר פיס זענען עכט גאלד. איר הערט א איד וואס האט א השגה צו לאזן זיך קאסטן און ער האט געבויט די גאנצע מקווה פון זיין אייגן געלט, שטעל דיך פאר ער וויל אז כלות זאלן האבן חשק צו קומען, האט ער באשטעלט א וואנע, ביי די ספרדים גייט אזוי ווען א כלה גייט אין מקווה, ווייל מ'זעט דאך דאס איז די פרייד אז א אידישע טאכטער גייט אין מקווה, קומען די עלטערן, די עלטערן. די פרויען קומען די מחותענות'טעס מיט אלע שושבינים, ס'איז א מחיה, און נאכדעם ווען די כלה טובל'ט זיך אין מקווה גייט יעדער אריין אין די מקווה און זיי טובל'ן זיך נאך די כלה, זיי זאגן אז דאס איז אזא סגולה, ווען איינער דארף האבן קינדער, אנדערע זאכן וואס יעדער איד דארף האבן, איז דעמאלטס איז די מקווה. כביכול אזא הייליג פלאץ, א אידישע טאכטער נעמט אויף זיך צו האלטן טהרה, עניוועי ווארט מען יעצט אז ס'זאל אנקומען עני טאג זאל אנקומען די ביטל, די בעטאב מיט גאלדענע פיס, עכט גאלד, פארטין קערעט גאלד, דאס הייסט א איד האט השגות, עניוועי איז מען דורך געגאנגען די מקווה, ס'איז אלעס זייער שיין געווען. און עד כדי כך ר' מאיר איז אזוי נתפעל געווארן אז ער זאגט ער גייט געבן א בריוו, ער זאגט דו ביסט דאך מיין תלמיד, האסט ביי מיר געלערנט, איך וויל געבן פאר די מקווה א בריוו וואס כ'האב עס דורך געקוקט און ס'איז הונדערט פראצענט אויסגעהאלטן מיט אלע הידורים אזוי ווי עס דארף צו זיין. שוין, דאס איז געווען היינט, יעצט מ'האט מיך גערופן איך זאל פארעכטן עפעס, באקוקן עפעס א דאך,

למעשה, איך האב גראדע מיין מאמע'ס יארצייט די וואך דארף איך עולה זיין מפטיר, נאר כ'האב געהערט אמאל א גוט ווארט פון ר' מאיר פאזען, פערציג יאר צוריק, ער האט געהאט יארצייט נאך זיין טאטן, און ער האט געזאגט דעם שמש אז ער וויל דאווענען פארן עמוד, אונז זעמיר געווען אין פאריז וועגן א מקווה, א קוואל געווען דארט, ס'איז געקומען צו דאווענען מנחה, זאגט אים ר' מאיר כ'קען יעצט נישט דאווענען ווייל איך האלט אינמיטן כשר'ן א מקווה, כ'וועל אוועק גיין, כ'וועל נישט וויסן וואס איז געבליבן, עניוועי, שפעטער האט ער געדאווענט ביחידות, איך האב אויך געדאווענט ביחידות, מ'האט נישט געקענט אוועק גיין. למעשה, דעם נעקסטן טאג זאגט אים דער ראש הקהל, זעט אויס אז דו ביסט נישט קיין בן יחיד צו דיין טאטן. זאגט ער, איך בין גראדע יא א בן יחיד, כ'מיין כ'האב נאך ברידער אבער שוין אלע נעבעך אויפן עולם האמת. פרעגט ער, נו וויאזוי האסטו אויפגעגעבן דעם עמוד? ביסט נישט געקומען דאווענען? זאגט ער, כ'וויל דיר עפעס זאגן, א איד גלייבט אז מען לערנט משניות מקוואות איז עס מעלה א נשמה. און אזוי גלייבן מיר אונז. זאגט ער, שטעל דיר פאר איך לערן נישט משניות מקוואות, איך האב געבויעט די מקווה אליינס וואס א אידישע טאכטער האט זיך שוין גע'טובל'ט נעכטן ביינאכט. נו, איז דאס נישט מעלה הנשמה? עניוועי, סאו איך דארף אויכעט יעצט מיין מאמע'ס יארצייט קומט די וואך דעם קומענדיגן דינסטאג. נו, אבער זיי דארפן דאך א דאך. סא האב איך געזאגט כ'וועל בלייבן, נישט קיין פראבלעם. סדנא דארעא חדא, מען גייט דא כ'האב דא זיידעס און באבעס ליגן דא אין ארץ ישראל, און זאגן דארטן א קאפיטל תהילים. אן עמוד האב איך מיר בה נישט באשטעלט, כ'גיי דאך דאווענען ביים כותל, זיי געבן מיר וואס כ'וויל דארטן. איז למעשה בין איך געגאנגען אויפן דאך, און יעצט האלט מען אינמיטן פיקסן דעם דאך. כ'האב זיי געגעבן א פלאן, מען ברענגט אביסל סעמענט, מען מאכט עס אביסל העכער, אביסל שטאלצן, און מען האט אנגעהויבן צו ארבעטן. היינט דינסטאג איז אין ארץ ישראל אזא קאלטער טאג געווען, אז אלע ביינער זענען דורכגעקעלטערט. און מיטוואך הייסט עס אז עס גייט שנייען, איז עס דאס א זאך וואס אין ארץ ישראל איז נישט בנמצא אזוי, סאו ס'גייט שנייען, און שוין, מ'האט נישט געקענט ארבעטן. פארוואס? ווייל טאמער ס'שנייט. ס'ווערט ביינאכט ווערט קאלט, ווערט די וואסער פארפרוירן, נישט ס'טריקנט אויס, און אינדערפרי צופאלט שטיקער סעמענט, ס'צופאלט, ס'איז נישט איין שטיק, סאו בקיצור יעצט זיץ איך דא, ארויסגיין קען מען נישט, איינקויפן האט מען שוין אלעס אויסגעקויפט, מ'האט געזאגט דא אויף די רעדיא אז מ'זאל קויפן, ווייל דא נאך א שניי דויערט דריי וואכן ביז מ'קומט צו זיך, די טראקס ארבעט נישט, דאס ארבעט נישט, די שניי זענען אין אלע גאסן. סאו עניוועי, סאו זיץ איך דא און כ'מאך דעם האטליין, ס'איז דא א פאני זאך, כ'האב געזאגט אז מ'האט דא פארהערט בלניות, בלניות מיינט פרויען קוקערס, קודם האב איך ענק שוין געזאגט מ'נעמט דא אפילו פרויען וואס האבן נאך די פיריעד, מ'האלט נישט אז דער חומרא איז א חומרא וואס ס'איז גוט, ווייל אן אלטע פרוי איז שוין ווייסטו. עס איז געווען אמאל אן אלטער רב פון ווילימסבורג און מ'איז אים גאנגען אמאל פרעגן א שאלה אויף א בדיקה, עס איז געווען אלט און האלב אויסגעוועפט, זאגט ער, עטס שפילט זיך נאך אלץ ארום די זאכן קינדערלעך? נעבעך. עניוועי, איז למעשה איז געווען אזוי, דער איד וואס האט געבויעט די מקווה האט א טאכטער, זי האט חתונה געהאט איך ווייס א צוויי וואכן, דריי וואכן פיר וואכן צוריק איך געדענק אפילו נישט ווען כ'בין געווען ביי די חתונה גראדע אבער נאר אפגעבן מזל טוב ווייל עס איז געווען א ספרדישע חתונה עס איז נישט עס איז נישט אונזער קאפ אוו טי לייק עניוועי איז די טאכטער פון דעם איד איז געקומען עפעס איין טאג די וואך אין מקווה און זי איז געקומען ברענגען א פעקידזש ווייל דא באקומט יעדע פרוי א שיינע פעקידזש איינגעפאקט אין א פלעסטיק א נייע נעגל שניידער א נייע ציין פעיסט

וואס מאכסטו? און דער אייבערשטער זאל העלפען זאלסט דיך טובל'ען, זאלסט ווערען ריין, זאלסט קענען ברענגען קינדער אויף די וועלט, אזוי גוט. בקיצור, די פרוי, די טאכטער פון דעם באלעבאס דא, קומט אריין און די מקווה אידענע זעהט זי, זי גייט צו איר צו, שלום עליכם, אויפ'ן ספרדישען נוסח, פארשטייסט, אויף היברו, אה, דער אייבערשטער זאל העלפען, און זי געבט אן אלע זיבעציג ברכות, זאגט זי, אנטשולדיגט, איך בין. קום און נישט צו גיין אין די מקווה נאך מיין טאטע האט געשיקט א פעקעדזש אנצופילן די אלע שעלווס. אזא קיוט דזשאוק, אזוי דארף זיין ביי אונז, א קינד איז א נאמבער, יא קומט ער נישט מען פושט ארום, דערפאר פארלירן מיר. די חברה פון די מקווה, אונז פארלירן מיר זיי. עניוועי, איז געווען דא דער איד, ער לאזט זיך קאסטן פאר א וואנע, זעכציג טויזנט שקל, איך ווייס נישט, דאס הייסט, משוגע בתורה, אבער גארנישט, דאס איז א איד מיט השגות, עניוועי, און מיין קאזין איז דא געווען, און ער האט עס אים פארציילט, האט ער אים געזאגט, איך וויל דיר זאגן עפעס, איך האב דיר נישט ליב צו געבן נייע מצוות, אבער איך בוי יעצט א מקווה ביי איינעם וואס זיי האבן זיך גענומען האלטן טהרה, און איך בין אליין געגאנגען אויף לאנדאן, איך האב געשנארט פערציג טויזנט ענגלישע פאונד, צו מאכן, יענער האט געגעבן דעם לאנד אין דעם דארף און איך האב געגעבן פערציג טויזנט פאונד, זאגט ער אבער די פראבלעם איז איז אזוי אז די מענטשן וואס זיי גייען דארט אין מקווה די פאר וואס זענען ספרדים וואס אפילו שבת וועלן זיי נישט האלטן אבער זיי וועלן נישט וואוינען מיט א פרוי אן א מקווה איז האט ער זיי געזאגט אז זאלסט וויסן אז ס'איז דא עטליכע פרויען וואס טאמער געפאלט זייער ליל טבילה שבת פארן זיי אום שבת, דער רבי האט געזאגט מען זאל שוין עפענען די מקווה, ער איז דארט געווען ביים גיסן, בבקשה, שוין עפענען די מקווה, אזוי ווי ער האט עס געזאגט האט מען עס געעפנט, ס'איז נאך נישט דא קיין צימער, ס'איז נישט דא גארנישט, נאך ס'איז דארט דא די מקווה, מען קומט אנגעגרייטערהייט, מען מאכט זיך אביסל נאס דארט און מען גייט אין מקווה, שוין. בקיצור האט אים דער איד געזאגט איך וויל דיר עפעס זאגן, דעם זונטאג וואס ס'קומט, שטעל דיר פאר, ער וואלט מארגן גיין, דער רבי האט געזאגט מארגן פאר איך אויף ווין פאר א מקווה, א איד קיין עין הרע אין די הויעכע ניינציגער, ער פארט נאך אליינס אויף ווין פאר א מקווה, איך האב אים געגעבן א ברכה, ס'שטייט אז מ'איז עוסק אין מקווה לעבט מען לאנג, וסימנך זאגט דער יעבץ מים חיים, אז מ'מאכט מקווה'ס לעבט מען לאנג, עניוועי, איז פארט ער יעצט אויף ווין. איז געבליבן אז ווען ער וועט צוריק קומען, ער קומט צוריק דאנערשטאג, עט מען זיך טרעפן פרייטאג קען מען זיך נישט טרעפן, איז מ'האט אפגעשמועסט אויף זונטאג, האט ער געזאגט איך וויל נחום זאל מיטקומען, און אז טאמער דו ווילסט געבן צו ענדיגן די צימערן, יור וועלקאם טו איט, זאגט ער איך גיב דיר אלעס וואס דאס דארפן דארט האבן, אז איך בין מונע אידן. אז ס'זאל נישט דארפן פארן שבת צו א מקווה, איז עס ביי מיר נישט א מקווה, ס'איז ביי מיר אלעס, ס'איז שבת, ס'איז א מקווה, ס'איז כלל ישראל, און דאס הייסט מקווה גוררת מקווה, אזוי ווי ס'איז דא מצוה גוררת מצוה, פארשטייסט? כ'האב ברוך השם הנאה, ווייל איך זאג אייביג פאר יעדן, דא אין ארץ ישראל קוקט מען נישט דיין היסטערי, איצעלע פימפעלט האט געלייגט אין חרם, און זלמן לייב פיליפס האט דאס געזאגט, האט יענץ געזאגט. די אלע שטותים קוקט מען נישט, די חברה זעצן זיך אראפ מיט מיר און איך געב זיי א פלאן פונקטליך און זיי זעען און זעען זיי שפילן זיך נישט ארום מיט א חדר יונגל און אז איך זאג זיי זאג איך זיי גראד צו שטייט אין תוספתא און זיי קוקן נאך און זיי טרעפן עס און זיי רעספעקטן מיך פאר די קיינד אוו רעספעקט וואס איך דיזערוו אין מקוואות, נישט וואס איך דארף זייער רעספעקט נאר אז איך זאג א ווארט פאלגט מען. ס'האט געדויערט פון די מועצה ס'זאל דורכגיין די פעיפער ווארק צוויי צו דריי חדשים ביז מען פאררעכט דעם דאך אזוי ווי איך האב געוואלט, שטייסט? און וועגן דעם איך זאג אז נאר א סאטמארער זאל מען זיין, קען קומען א ראצער לא קרא ולא שנה, קען זיך נעמען שרייען אויף רבנים, דאס איז די בעסטע זאך, יו דאונט ניד קרעדענטשעלס, אין ארץ ישראל איז נישט אזוי, יו העוו ווארק פאר יור קרעדענטשעלס, טאמער זיי האבן צו דיר טענות לויפן זיי דיר נאך עקסטער, נישט וואס היינט לויפט מען נאך נאר און א מסביר. עניוועי, ס'פארט א באן און פארטיג. שוין. יעצט איך האב געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז דא זייער אסאך צובראכענע מענטשן, דו ווייסט פרויען צובראכן, יעדער האט דאך א פעקל צרות, איז איך האב א טאכטער וואס זי האט געמאכט א אזוי ווי א קומזיץ פאר זיי אין קאנעטיקעט, זי האט אפגעדינגען א האטעל, און מ'איז דארט ארויסגעגאנגען, זי האט געטראגן צו עסן, די בעסטע קעיטערינגס, אלעס איז געווען ממש ממש ממש ממש א מחיה, ס'איז אנבעליוועבל. בקיצור, איז דא א פרוי, זי איז נעבעך א פארצארעטע פרוי, זי האט מען אויסגעלערנט אין באקס, עניטינג אוט אוו די באקס טויג נישט. קיצור, קומט זי צו צו מיין ווייב, און זי זאגט זי האט אזא הנאה געהאט מיט אלעם, און נאכדעם זאגט זי אבער קוק וויאזוי דיין טאכטער זעט אויס, זי גייט מיט א לאנגע אראפגעלאזט שייטל, און קוק וויאזוי דו זעסט אויס ווי א חסידישע פרוי, און זי זאגט יואל פארוואס האסטו דאס צוגעלאזט, פארוואס און פארווען, די פרוי לעבט נאך אין די באקס. שטייסט? שוין מיין ווייב האט געזען זי קען נישט פון איר פטור ווערן זאגט זי איך האב א זון וואס ער איז א דאקטער אויך ער איז א פי עי איך האב א זון וואס ער איז א פי עי זאגט זי איך האב נישט קיין פראבלעם מיט איינעם וואס ער וויל גיין אויפן גוטן וועג נאר ער גייט ארויס פון די ווילימסבורגער באקס איך האב נישט קיין פראבלעם מיט די אלע שטותים איך האב יעצט א טאכטער וואס האט געגרעדזשועט צו זיין א טיטשער פאר קינדערלעך מיט פראבלעמען דורך גיין געהעריגע קאלעדזש פיר יאר יעצט האב מיר נישט קיין פראבלעם מיט די זאכן. ס'דא גרשם איז געווען א זון פון משה רבינו און ער האט זיך פארקויפט פאר די עבודה זרה דארט פאר פסל מיכה צו ס'איז יא געווען עבודה זרה צו נישט איך גיי נישט יעצט אריין אין דעם אבער איז געווארן א גלח משה רבינו'ס קינד איז געווארן א גלח בקיצור פרעגט מען אים וויאזוי איז דאס אז משה רבינו'ס א זון ווערט א גלח? זאגט ער כך מקובלני מבית אבי אבא, כ'האב מקובל פון משה רבינו פון מיין טאטן, אז לעולם ישכיר אדם לעבודה זרה, א מענטש זאל זיך פארדינגען צו ווערן א גלח פאר די עבודה זרה, ואל יצטרך לבריות, דאס איז די ארגסטע זאך אנצוקומען צו מענטשן, דאס זאגט משה רבינו'ס קינד. קענט עס נאכקוקן אין מדרש. יעצט איז דא אין דעם זאכן חילוקי דעות צו ס'איז געווען ממש עבודה זרה צו ס'איז נאר געווען פסל מיכה, דאס איז שוין נישט וויכטיג, אבער הערטס ווערטער לעולם ישכיר אדם את עצמו לעבודה זרה ואל יצטרך לבריות, און איך האב דאס אלץ געהאלטן, מ'דארף שיקן די קינדער מ'זאל זיי לערנען, סא יעצט איז דא איינער אין מאנראו וואס ער האט גענוצט א פאלשן נאמען שווארץ און ער איז אויף טעלעוויזשן, ער איז אויך נישט מסכים צו דעם וואס מ'דעפרייווט די קינדער פון. עדיוקעישן, ער זאגט ער האט א זון וואס ער איז אלט דארטן אכט ניין יאר, ער קען נישט רעכענען אפילו, ער קען נאר רעכענען סינגעל דידזשיטס, פארשטייסט? די סאטמאר גייט פארלירן די מלחמה, זיי גייען אלעס פארלירן, ווייל דער עולם איז נישט מיט זיי, דער עוורידזש יונגערמאן מוז גיין זוכען פרנסה, און ער איז אן עמך ובן דייטש. ס'איז געווען קייזער לואי דער זעכצנטער אין פראנקרייך, און ס'איז געווען א רעוואלוציע, מ'האט אים געהארגעט. ס'איז געווען אין פראנט פון פאלאץ א גאנצע דעמאנסטרעישאן אז ס'איז נישט דא קיין ברויט צו עסן, האט מאריע ענטאנעט געזאגט זאלן זיי עסן קעיק, דער סוף איז געווען מ'האט איר אויכעט נעבעך געהארגעט, מ'האט איר אפגעהאקט דעם קאפ. זי האט נישט געכאפט אז צו קעיק דארף מען אויך מעהל, און קעיק איז א לאקזשערי. די חברה די רבנים די כאפן נישט אז מ'דארף ברענגען פרנסה, און אונז ווייסן מיר אז מ'דארף ברענגען פרנסה. די קהילות האבן אפגעגאנוועט די אלע פראגרעמס וואס מען האט באקומען, סאו דאס גייט זיך ענדיגן, די גוטע זיבן יאר גייט זיך ענדיגן, אונז גייען מיר האבן יונגעלייט וואס זיי מוזן ממש ארבעטן פאר פרנסה, איך האב היינט נאך צוויי דריי יונגעלייט זיי האבן מיך אפגעקאלט, זיי האבן געטון וואס איך האב געהייסן, זיי האבן אוועקגעמופט, זיי האבן געמופט אויף קליוולענד, זי זאגט דאס איז זייער גערעכט, קאסט דארטן הונדערט דרייסיג טויזנט דאלער א שטיינערן הויז מיט אן עיקער לאנד, עס איז אביסל קעלטער ווי ניו יארק אבער עס איז נישט געפערליך ווייל זומער איז עס מער איינגענעמט, דארף נישט שלאפן מיטן עירקאנדישן א גאנצע נאכט, סאו עווענטשעלי גייט דער עולם ווי מען זאגט ווערן נארמאל און נאכדעם וועט זיין א נארמאלע לעבן, קיינער וועט אונז נישט פארדרייען א קאפ, עס וועט נישט זיין קיין היט מען, קיין באקסינג מען, קיין משמרת הפיפיק, די אלע זאכן געווען סתם משתלט צו זיין אויף. ציבור. און ברוך השם דער עולם האט עס פון זיך אראפגעווארפן. ס'האט געקאסט אסאך פון מיין כח, און מוזט אסאך אריינלייגען אינעם עולם, אבער ברוך השם אונז זעמיר אקעי. אמאל איז געווען, די גאווערמענט האט געגעבן גרעיפ דזשוס האט מען עס פארקויפט דארטן אויף ראטלעדזש סטריט, איך ווייס נישט ווי עס הייסט דער סטאר, איך ווייס א פרוי האט מיר פארציילט זי האט געארבעט דארט אלס קעשיר, און איך האב געזאגט אויפן האטליין דאס איז געגאנוועטע גרעיפ דזשוס וואס די גאווערמענט געט, ס'שטייט אויף יעדן איינעם, ס'איז א פרעזענט פראם די גאווערמענט.

פון דרך, ווייל זיי האבן געמיינט אז דאס איז דער דרך, ניין אז איר קענט בלייבן אויפן דרך און זאל יענער אראפגיין פון דרך, זאל ענזל דארטן, איך ווייס נישט וויאזוי ער הייסט דארטן, די אלע משוגעים אין קליימער, וויאזוי הייסט ער דער משוגענער דער וואס איז געקומען מיט א שירעם האט מיך געוואלט שטעכן זאל ארויסגיין, דער עלפערט עלפערט און יצחק שטערן זאלן זיי ארויסגיין, אונז גייען מיר נישט גיין, זיי אונען נישט וויליאמסבורג, זיי אונען נישט אמעריקע, אונז האבן מיר זיי אלע טיף טייער אין דר'ערד. כ'לייג אויך ארויף אז אין ארץ ישראל געט מען פאר די מקוואות סטארס, אזוי ווי ס'איז דא פייוו סטאר האטעלס איז דא פייוו סטאר מקוואות, ס'איז אנבעליוועבל, מ'לייגט אריין כוחות און זיי ברענגען דארט פון כלות וואס זיי האבן געמיינט, זיי באקומען אין עפעס א שמוציג פלאץ אהער און אהין, דערווייל קומען זיי אן אזוי ווי אין א הילטאן האטעל, אזוי שיין זענען די מקוואות, ס'איז אנבעליוועבל, און כ'האב עס ארויפגעלייגט ווייל כ'וויל אז יעדער זאל דאס קענען זעהן, ניין, אין ארץ ישראל,

רימונים, אמאל האט עס געהייסן האטעל שלום, מען זעט נאך דעם גרויסן סיין שלום, און היינט הייסט עס שלום רימונים, ס'איז א זייער א פעימאס פרעסטידזשעס האטעל וואס עס שטייט שוין פֿערציק יאר, ס'איז הויעך דרײַסיק שטאק, מען זעט עס פון די גאנצע געגנט פון ניר און פאר בערך דרײַסיק פיס אוועק פון דארטן איז דא א סקול וואס הייסט שלווה, דאס איז נעבעך פאר קינדערלעך וואס האבן פראבלעמס, און דארט איז דא אפאר טויזנט קינדער, און נאכדעם. לעבן שלווה, אונז גרעניצן מיר זיך מיט שלווה, און אונז נוצן מיר די זעלבע סטעירקעיס אראפצוגיין דעם בארג, ווייל ס'איז דא דאך פול מיט בערג, און צווישן די הייזער איז דא סטעירקעיסעס. דארט איז דא א שיינע גרויסע שול וואס דאס הייסט בית לוי, בית לוי, ווייל דער גביר וואס האט עס געבויעט מיט צוואַנציק יאר צוריק, ער הייסט לוי, הייסט עופר לעווי, ער מיט זיין ברודער גערי מיט עופר לעווי, און דארט איז דא א מקווה וואס דער איד האט אריינגעלייגט א מיליאן דאלער. וואן מיליאן דאלער, כ'האב אים געזאגט אויף איינע פון די האטלייןס, ער האט געקויפט א בעט-טאב ווי א כלה זאל קענען נעמען א באד, צו ווייזן די ליבשאפט וואס מען האט אז א כלה גייט אונטער די חופה און זי גייט אנהייבן צו האלטן טהרה, אבער ביי די ספרדים גייט אז מען הייבט אן צו האלטן טהרה, דעי דאונט סטאפ.

פליז און געט עס אויף דניאל ווערי פעסט ווייל מ'האט מיך יעצט שוין גערופן אז איך דארף גיין אויף נאך א מקווה, נישט דא, דא האלט איך אינמיטן א דאך פאר די רבנות אבער א אנדער פלאץ אין אמעריקע, סאו געט עס אויף דניאל איך דיר ווייזן וואס די ווייסט נישט נאר דאס איז גוזמא און מ'קען זאגן אויפן טשעבינער רב די גאנצע תורה איז געווען אין זיינע הענט ער האט געקענט די גאנצע תורה ס'נישט געווען כל רז לא אניס מיניה זאגט מען אויף דעם איד ער איז געווען אן אפיקורס פיין ס'האט נישט געשטימט מיטן רעבינ'ס שיטה ס'מאכט

אויף די שובבים תורה וואס ער זאגט איז ער דאך א מניוול פון דער ערשטע קלאס, אויס גארנישט וויאזוי האסטו מיר און שוין בין איך ביי די שייגעץ מניוול טמא.
נו דאס געט א איד געט זיך ארויס זיינע געפילן, ער געט זיך ארויס די געפילן, משוגענער, ער וויל הערן ווי ס'איז, שוין האב איך דיר דאך געזאגט ווי ס'איז, און אויב דו ביסט נישט נייגעריג אויף מיין שובבים תורה, איך האב דיר נישט געהייסן זאלסטו אויפהייבן דעם טעלעפאן און דיילן, דייל נישט און פארטיג, זיי מיין בעסטע פרענד.

עס מיינט דאך נישט אז עס קומט זיך יענעם צו שעלטן, און ממילא איז געבליבן על הכלל כולו יצא, און היינט איז דער דברי יואל אויך אין דעם כלל, איך האב שוין געזאגט אסאך מאנראער תלמידים, איך ווייס ווי ביליג דאס האט געמאכט אידישקייט, זיי גלייבן היינט נישט אין דברי יואל אויך נישט, און איך האב ענק געזאגט, זיי גייען אים נאכאמאל ארויסשלעפן פון זיין קבר, זיי גייען אים נישט לאזן רוען דארטן, דיס איז ווער ווי ווענט ראנג, יעצט וועט מען מערקן איך טשעפע אויך נישט די רבנים. אבער נאר די וואס האבן געטשעפעט מיט קינדער, די וואס האבן נישט געטשעפעט מיט קינדער, איך האב נישט מיט זיי קיין פראבלעם. א גוטן שבת און א פרייליכן חמשה עשר בשבט, און פארגעסטס נישט מתפלל צו זיין אויף א שיינעם אתרוג, א כשר'ן אתרוג, א הדר, און אזוי זאלן די קינדערלעך אויך זיין שיין און א הדר, יעצט זעמער מתפלל אויף דעם.